א גוטן ערב שבת קודש פרשת מצורע, ס'איז אויכעט שבת הגדול, די שיעור איז די מלחמה קעגן פעדאפיילס. כ'האב שוין געמאכט אן עמורדזשענסי, כ'האב שוין צוגעלייגט, למעשה ס'קומט אריין נייעס יעדע מינוט, חדתין נבוט בצפרין, ס'קומט נאך און נאך נייעס, ס'דא א א איד א מידל עידזשד א חשוב'ער איד האט געשריגן היינט אין מונקאטשער שטינקאטשער מקווה אין בארא פארק אונטן דארט ווי מ'טרינקט די קאווע, שרייט ער אזוי, איך ווייס נישט צו נחום ראזענבערג איז א צדיק צו א רשע צו א הונט צו א קאץ, איך ווייס גארנישט, איך ווייס איין זאך, ער איז געווען דער קרבן עולה תמימה מען זאל ראטעווען די קינדער, און ווער ס'האט נאך געטשעפעט מיט די קינדער דאס איז דעם אייבערשטנ'ס קינדער באצאלט מיט בלוט, אנגעהויבן מיט וועבערמאן, בעבערמאן, יאגודקין, יאשמוטקין, אלען דערשאוויץ. ס'איז געווען א אינטערוויו יעצט אין ניו יארק פאוסט, און אלען דערשאוויץ האט געזאגט אפילו ער גייט נישט וועהלן פאר קרוז, אבער ער איז געווען פון די שארפסטע תלמידים ווען ער האט געלערנט ביי אים אין קאלעדזש, האב איך אריינגעשריבן אין די בלאג ער וואלט אויך געקענט גיין רעיפן מיינערס אין פלארידע, wow דאס האט באמת געהיט היסטערי אין אלע גויאישע בלעטער, ס'פארט! עניוועי זאגט יענער דארטן ער ווייסט נישט וואס נחום ראזענבערג איז באט וואן טינג, הי דיד די רייט טינג. עניוועי, ער זאגט כ'האב אויפגעהערט צו רעדן אויף אים, איך פלעג אויף אים צאמרעדן, איך זע ס'איז, איך זע דער אייבישטער איז מיט אים, עניוועי, יעצט זאלט איר וויסן, כ'האב אים געזאגט. א גאווערמענט עידזשענסי האט מיך געבעטן איך זאל זיי געבן אינפארמעישן, זאג איך, איך גיב נישט קיין שום אינפארמעישן ווייל איך ארבעט נישט פאר קיינעם, און ס'איז א הויעכע, ווערי היי לאו, ארגענעזעישן דא אין אמעריקע, זאג איך, איך וויל ענק נישט געבן גארנישט. איך וויל טאמפסאן זאל אראפגיין, הי העז טו קאם דאון, ער האט חרוב געמאכט אונזער קאמיוניטי, און איך האב זיי דעמאלטס אייביג געזאגט, די אידן זענען וואן און א העלף פערסענט אין אמעריקע זענען די ארעמסטע, בעסיקלי קרית יואל איז די גרעסטע וועלפעיר רעסיפיענט, האו דו ווי העוו סאו מאטש מאני, זאג איך דאס איז געגנבעטע געלט פון די קינדער וואס מען האט זיי געגעבן אז מען זאל זיי היילן. שוין, זיי האבן אמאל געלאכט, היינט לאכן זיי נישט, יעצט האלט מען שוין דארטן אז ס'איז דא דער פריט בהארה, ער איז די יו עס אטוירני פאר די סאדערן דיסטריקט אין ניו יארק, בקיצור ער האט זיך פארלייגט אז ס'איז אמת אלעס וואס מען זאגט דא גייט אלעס אונטערן טיש, ער האט אראפגעברענגט שעלדן סילווער, דאס האט ער אראפגעברענגט, איך האב געשריגן ער האט גע'גנב'עט פיר א האלב מיליאן דאלער וואס מען האט דעדיקעיטעד פאר די קינדער, און איך האב געזאגט מען דארף אראפברענגען דעם צווייטן זיין שותף דער דוב היקין. למעשה דוב היקין האט זיך ארויסגעדרייט ווייל קאומא האט געשטעלט האט געשטעלט א מארלענד קאמישן און קאומא האט עס מבטל געווען אבער איך שריי ווייטער דאס געלט איז נישט דא עניוועי ס'האלט שוין דארטן אז דער בהארה האט שוין סקרוטענייזד דיבלאזיאו ענד קאומא און ער האט געזאגט אלעס גייט ארויסקומען. וויאזוי איז געווען אמאל דער בערנארד בערגמאן איז געגאנגען אמאל צום סאטמאר רבי און געגעבן א טשעק פון גרויס געלט יש אומרים פֿינף טויזנט יש אומרים פֿופֿציק טויזנט בקיצור און דער רבי האט אים געזאגט דער אייבערשטער זאל העלפן דער אמת זאל ארויסקומען ווייל ער האט דאך געשריגן מ'איז אים חושד, האט ער געזאגט רבי אויב דער אמת קומט ארויס איז עס צרות האט דער רבי גענומען דעם טשעק און ער האט עס צוריסן, מיט אזא מענטש וויל איך נישט האנדלען. עניוועי, דער אמת גייט יעצט ארויסקומען, ס'האלט שוין דארטן אז דיבלאזיא האט אויך גענומען געלט פון די צוויי אידן, און יעצט איז דא אזעלכע דיבלאזיא און אויכעט די אסעמבלימענס מיט אנדערע וואס זיי געבן צוריק יעצט די געלט, האהאהא ס'איז געווארן א דזשאוק. דער קאונסילמאן מארק לעווין האט אנאונסט דינסטאג אז ער געט צוריק די פֿינף טויזנט פֿינף הונדערט דאלער, ס'איז א דזשאוק און ס'האט אריינגעשלעפט עפעס א גרויסע מולטי מולטי מיליאן דאלער דעוועלאפמענט און ס'האט אויכעט אריינגעשלעפט א איד דזשעיקאב לענדאו, עטס ווייסט דא אונטן אין די לאוער איסט סייד איז געווען די אלע ביליגע הייזער ס'איז געווען פעדערל קאאפס און מ'האט אראפגענומען די רעסטריקשענס און מ'האט געמאכט מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס אלעס קומט יעצט ארויס. ס'איז ממש א מחיה, ווייל דער דזשעיקאב לאנדא וואס ער איז דער עקזעקוטיוו אין די האוזינג, ער האט געגעבן פֿיר טויזנט נײַן הונדערט און פֿופֿציק דאלער פארן מעיאר'ס קאמפיין, און ער זאגט ער שיקט עס צוריק, ס'איז געווארן לעבעדיג, און ס'איז דא נאך א גאנצע מעשה. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט דזשעראלד ליבערמאן, פֿיר און זיבעציק יאר אלט, ער אוינט אסאך בראנקס אפארטמענטס, און ער זאגט אים האט מען צוגעגנב'עט צוועלף מיליאן דאלער אין די פאנזי סקיעם, ס'געווען דארט א גאנצע סקיעם פון איינעם, און דארט איז אויך געווען ירמי' רייכבערג מיט זיין שותף ווי איינער רעכניץ, זיי זענען געווען דארטן אינוואלווד. און דא קומט ארויס געוואלטיגע קאראפשען פראם מעיאר דיבלאזיאו, ס'איז מוראדיג, ס'פארט א באן איר הערט פון פאריז אויף קראקע אויף זיבעציג טויזענט מייל א מינוט, און נאכדעם האף מיר אונז אז ס'גייט צוקומען צום דיסטריקט אטוירני, מ'מוז אים אינוועסטיגעיטן.

עיטיאיסטס דעטס איט! און יעדער האט רחמנות יעדער הערט אויס הע הע ס'איז נישט דא מער די סאקמער זיי גייען פירן די שטאט זיי גייען גיין צו די צייטונגען זיי גייען גיין צו די פאליטישענס אזוי שטייט אין פסוק משם אורידך פון דארטן פון אפילו דו ביסט צווישן די שטערנס ביסט דאך אין די הויכע פענסטער אלע פאליטישענס גייען מיט גיין מיט ענק און איך גיי איך רעד דאך מיט פאליטישענס איר ווייסט מ'לאזט מיר דאך נישט אריין אין קיין שום שול האב איך דאך צייט צו רעדן מיט פאליטישענס. וואס זיי זאגן אויף אים, אנבעליוועבל. עטס ווייסט ביי די מאפיא איז דא אזא זאך וואס זיי געבן נישט ארויס, זיי לאזן זיך הרג'נען און שיסן. דער איד איז אזא מין דזשיפסי, אזא ציגיינער, אזא מין פראסטעטוט, ער'ט דיר געבן געלט, ער'ט טאנצן מיט דיר, און די מינוט ס'וועט זיין א פראבלעם הייבט ער אן גראד צו רעדן און דערציילט אפילו וואסערא מילך זיין מאמע האט גענוצט אים צו זייגן. דעטס וואט ווי אר אלל אבאוט, לאו דזשיפסי פראסטעטוטס. מען האט דיך געכאפט, האסט געטון, האסטו געטון. אז דו הייבסט אן צו רעדן, באגראבסטו דאך יעדן. און איך האף אז דוב הייקינד וועט אויך ארויסקומען דא אין אינוועסטיגעישן, ווייל איך שריי, ער האט גענומען אנדערטהאלבן מיליאן דאלער, כמעט אנדערטהאלב מיליאן דאלער, וואס מען האט געגעבן פאר די קינדער, און ער זאגט ער האט עס געגעבן איינעם פאר משה בער בעק. איך האב געוואלט וויסן ווער דאס איז. און איך האב געוואלט וויסן וואס יענער האט געטון מיט דעם מינע געלט. און דאן קומען זיי צו מיר וויינען, זיי דארפן האבן געלט אויף זיך צו היילן, און איך מוז זיי שיקן אין די ביליגסטע טערעפי סענטערס. איך מוז זיי שיקן אין בית ישראל וואו עס איז דא א קליניק, און איך מוז זיי שיקן דארטן אין נאך א שפיטאל, און דעטס ראנג, אלל דעט איז ראנג, אזויפיל קינדער וואס זיי דארפן האבן העלפ, און נאובאדי איז אוט פאר דעם. יעדער כאפט אפאר טאלער, הע, רייכבערג אויך כאפט אפאר טאלער. מיטן שותף רעכניץ. רעכניץ האט אנגעקויפט דעם פעילד מעסייע, wow האסט אונטערגעברענגט די מלחמה קעגן די פעדאפיילס, ליסען רעכניץ.

טריי צו העלפן דיין נעפיו יעצט, הי ניד סאם העלפ. איין זאך געב איך קרעדיט פאר פנחס אהרן וועבערמאן, ווען ס'איז געווען די פרשה מיט נחמיה'ן האט מען אים געזאגט ליסן ביסט א טשאפלען ביסט אזוי גרויס אין פלארידע ביי די פאליס אלעס, העלף ארויס אביסל פאר נחמיה'ן, זאגט ער נאו או נאו דאונט געט דאונט געט מי אינוואלווד, צי איך וויל שטיין זייער ווייט, איי וואנט טו סיט פאר אוועי און וואטש די מאווי, רעכניץ דאונט סיט פאר אוועי און וואטש די מאווי, ביקאוז דיין נעפיו דארף יעצט אסאך העלפ און אסאך געלט. וויאזוי האט בוש דער ערשטער געזאגט? ער האט געזאגט ווער גאנא סמאוק הים אוט רבותי ווער גאנא סמאוק יו אלל אוט, איך זאג נישט קיין נעמען ווער עס איז אלץ אן די אדזשענדע, אבער דא וועט זיין אסאך פראבלעמס, ס'איז שוין דא נאך צוויי פאליס אפיסערס וואס מ'האט זיי אפגעזאגט, און מ'ארבעט זייער נאנט מיט די איזרעילי גאווערמענט מ'זאל אלע חזירים וואס זענען אנטלאפן פון דא ארויסווארפן פון דארט, מ'דארף זיי נישט צוריקשיקן דא, אונז ברויך מיר זיי דא נישט. ווייל דא וועט זיך אנהייבן א לאו סיסטעם שמאו סיסטעם, אין איזריעל קענען זיי נישט זיין, זיי האבן דרײַ חדשים סטעטוס און נאכדעם מוזן זיי גיין ווייטער, יא און דאס הייסט אפילו משה אלי' טייטלבוים דער בויפרענד פונעם ווינער רב פון קאטץ, דער לאו לייף ער גייט מיר זאגן נעם אים אראפ פונעם האטליין פארוואס? ווייל איך בין דעת תורה, ווייל ער האט בסך הכל אפגעהארגעט אפאר קינדער, פאר איין קינד האט ער צוריק געגעבן פארן טאטן פֿערציק טויזענט דאלער די טואישען וואס ער האט באצאלט, ווייל ער האט געזאגט שטאטס לערנען גמרא תוס' האב איך אים געלערנט וויאזוי מען מאכט הוצאת זרע לבטלה, און וואס דאס הייסט פונקטליך משכב זכר, ווי מען שטופט אריין אין אחור, און פארן אנדערן, יענער וויל נישט נעמען געלט, יענער זאגט איך ברויך נישט זיין געלט, איך וויל אים זען אין דזשעיל, שרייט ער אז ס'איז געווען קאנסענט, הער וואס דא טוט זיך, קודם וועט ער אין ארץ ישראל אויך נישט האבן קיין מנוחה, זיין ווייב וועט מוזן מיטפארן אויף ראמעניע, ער וועט זיך באזעצן אין אומאן, נאר אין אומאן זאל ער זיך נישט באזעצן. אזוי האט עס א מעשה אין אוקריינע, איינער האט געטאטשט זיינס א קינד, עפעס איינעם'ס א קינד, האט ער אים געהארגעט אויף טויט און איז געקומען אין קאורט זאגן איך האב עס געטוהן, קענסט טוהן מיט מיר וואס דו ווילסט, און געס וואט, מען האט אים ארויסגעלאזט פריי. ס'איז דא פלעצער וואו מען ווערט ווידזשעלענט און מען קען דאס נישט צוקוקן, מען נעמט קינדער און מען מעסט זיי אפ פאר לייף, פארוואס? ווייל דו האסט א תאווה? נעם אדער גיי פאר געלט ערגעץ אדער שנייד דיר אראפ די מעשה.

און דער סוף גייט זיין אז די קינדער וועלן האבן זייערע רעכטן מאת השם. יעצט כ'האב געוואלט בעטן אפאלעדזשי ביים עולם, כ'מוז שוין ענדיגן דעם האטליין אבער ס'קומט אריין יעדע מינוט נייע זאכן, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. קודם כל ס'איז דא איינער וואס ער הייסט אהרן טייק, מען טוט אים אינוועסטיגעיטן, די עף בי איי קוועסטשענט אים יעצט די גאנצע צייט פאר עקספענסעס וואס ער האט אויסגעגעבן, און ס'איז דא איינער בערי שפיצער וואס ער איז די קאמיוניטי בארד צוועלף דיסטריקט מענעדזשער. און ער האט אויכעט געהאט צו טון מיט דעם באנקעט. עס איז געווארן פרייליך. גייט זיך מוזן ענדיגן, ווייל טאמער נישט העט נישט ארויסקומען די האטליין אן טיים. יעצט איז דא נאך א זאך, עס איז ארויסגעקומען ברעיקינג נוז אז די עף בי איי, נאכדעם וואס זיי האבן דעם רייכבערג אנגעהויבן צו אינטעראגעיטן, רייכבערג'ס ברודער,

איך האב געמיינט ס'איז אן ערנסטער מענטש יענקי דאסקעל געקומען אויף שבועות צו די אידלעך אויף בארדיטשעוו ליטעל דיד איי נאו ער איז אליינס א נואף ס'דא אויף אים סטאריס אויכעט וואס ס'גייט יעצט ארויסשווימען און איך ווייס ווען, דעס שנייד איך אים אפ די מעשה אין בארדיטשעוו מ'האט גערופן דעם וויינבערגער זאל מל'ען עלטערע קינדער איך וואלט אים אויכעט אפגעמל'עט עניוועי ס'געווארן פרייליך דא ס'קומען אריין נאך קאמפלעינס און נאך קאמפלעינס. אלץ. יעצט האלט שוין דארטן, ס'אריינגעקומען נאך אן עמורדזשענסי בולעטין אז דעיוויד גרינפעלד און זיין קאנטראלער סטרינגער זענען אויכעט אויפן פעקל, און איינוועגס האט מען שוין ארויסגעשריבן די אלע מעמבערס פון די שומרים מען זאל וויסן ווער זיי זענען, טאמער איינער האט עפעס געטוהן איינעם שלעכטס זאל מען וויסן צו וועמען זיך צו ווענדן. איז אראפצוליינען די ליסטע האב איך נישט קיין חשק, נאר איך זע אז גיטל פעקעטע איז אויכעט, ס'איז דא פרויען דארט אויכעט, זעהט אויס מען דארף האבן זנות, איז נעמט מען יונגלעך און מיידלעך, מענער און פרויען, ס'איז א מחיה. און איך זעה אז דזשעיקאב דאסקאל, די אלע חברה זענען דארט, און זיי האבן געהאט גאטס צו געבן פאר די פאליס שוחד, פיין ס'איז א מחיה, ס'איז לעבעדיג, די גאווערמענט האט יעצט ארויסגעבן די אלע אלטע פיקטשערס ווי מ'מאכט מיט די פאליס גאנצעטע אינטערוויוס, און מ'געט זיי פלעקס, ס'גוט, זיי באצאלן פאר דעם פלעק א פרייז, זיי האבן זיך אויסגעלערנט נישט צו האנדלען מיט אידן, אזאלכע ציגאנערס, דזשיפסיס, לאו לייפס. יעצט איז אריינגעקומען זייער א וויכטיגע מודעה, ס'איז דא א לויער אלעקס לוענבערג, די לויערס האבן דאך געטוהן אלעס אףף די בוקס וואס מ'האט נאר נישט געטארט, אפילו דער ראס דער וואס האט געמאכט א דיעל מיט רובינשטיין האט עס אויך נישט געטארט טוהן נאר מ'האט אים געלאזט סליידן, דעס שריי איך צו זיי ברענגטס עס ארויס פארוואס האט מען געמעגט מאכן א דיעל און נאכדעם זאל יענער קענען זאגן איי דאונט רימעמבער און נאכדעם איז ער געקומען מיט א גרויסן וואטש דאג און האט זיך גענומען מיך באפאלן אין קאורט, ווער ביסטו? מ'האט דאך דיר געטרייט צו העלפן דו לאו לייף וואס דו ביסט, עניוועי.

זיי מיינען ער איז א איד, ווייסטו די אלטע אמעריקאנער האבן גערעדט אידיש, ווער ס'געדענקט אין סטאקן סטריט איז געווען דארט אן אלטער איד און געקענט אידיש פלעגט ער שרייען יארדן ווען מ'איז אהיים געגאנגען פירע פון חדר אלע אידן ארויס פון מצרים דאס האט ער געקענט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג ער איז א פֿיר און זיבעציק יעריגער פראפעשענעל ער איז א לויער און מ'האט אים געטראפן גילטי און קודם האט מען אים צוגענומען די לייסענס. קודם איז ער נישט דא יעצט, ער איז א רוסישער געבוירענער און ער האט געמיינט אז מען קען דא טוהן מעשה רוסלאנד און פארטיג, און ער דארף אויך באצאלן פֿינף און פֿופֿציק טויזענט דאלער קנס פאר דעם שייגעץ שטיק, ממילא קיין גרויס געלט האט ער שוין דא נישט געמאכט, ער האט נאר געראטעוועט א פעלא איד, זיי האבן אויך גענוצט די גאנצע צייט דעם טערמינאלעדזשי וואס דאס הייסט א מוסר, און ממילא האבן זיי דערשראקן יענעם מענטש.

פראפערטי טו פלעי וויט ווייל ער איז אינעסענט ענד סמאל. כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך אז כ'האב הנאה די עדה החרדית געט א הכשר יעצט אויף סמארט פאונס, ס'הייסט נישט אויף סמארט פאונס אז מ'זאל נישט האבן א סמארט פאון, זיי געבן א הכשר ווען מ'מאכט עס כשר, ס'איז ממש א מחיה. וועסט דאך פרעגן וואס האב איך אזא הנאה אז די עדה החרדית געט א הכשר? תירוץ איז זייער פשוט. ס'וועט זיין פונקט אזוי כשר ווי אלע זייערע אנדערע הכשרים, ס'וועט זיין אזוי כשר ווי זייער פלייש, ס'וועט זיין אזוי כשר ווי זייער פסח'יגע פראדוקטן, כ'האב הנאה אז די עדה געט א הכשר דעמאלטס בין איך שוין צופרידן. נאך א זאך, כ'האב געוואלט מעורר זיין פארן עולם אז חאלעמויד און פסח טאר מען זיכער נישט אבער אפילו חאלעמויד טאר מען נישט נוצן קיין אימעיל ווייל מ'מאכט א שטרודל און א שטרודל איז דאך חמץ, ווייסט וואס א שטרודל איז? אזא קעיק וואס מ'עסט.

סאטמארע די זאלישע האטליין, נחום ראזנבערג איז די גרעסטער מניוול אין שטאט, נחום ראזנבערג ברענגט אונטער די גאנצע שטאט, נחום ראזנבערג, עה אייבי בעיבי האט נישט אונטער געברענגט די שטאט, איך וויל דיך עפעס פרעגן, אייבי בעיבי האט נאך אלס יונגל געזאגט אז ער וויל ווערן א מיידל, דאס איז דאך נאך געווען פאר ס'איז געווען די סמארט פאונס מיט די סאפיסטיקעיטעד טעלעפאנס. עניוועי, נישט דאס וויל איך זאגן, איך וויל זאגן אז ער זאגט אז ער איז געבוירן געווארן אין אמת'ן אלס מיידל נאר ס'האט זיך עפעס געטוישט און ממילא ער האט א נשמה פון א מיידל נשמת נקבה, כ'האב געוואלט זאגן אירעם האט ער זיך אנגעטוען אזא שיינעם טורבאן, איך האלט אז אויב ער מיינט עס ערנסט האלט איך אז ער דארף אנהייבן צו צינדן לעכט אויכעט יעדע וואך, ער דארף אנהייבן צו טון זאכן וואס א מיידל טוט, ווייל צו זאגן איך בין א מיידל און זיין א שיקסע אלס מיידל, צו דעם קענסטעך בלייבן א שייגעץ אלס יונגל. ווילסט דאך אויפארבעטן דיין נשמה, סאו ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז דו זאלסט אנהייבן דיך אויפצופירן ווי א מיידל. ס'קומט יעצט ביים סדר, זאלסט צינדען לעכט, זאלסט טון אלעס וואס א מיידל דארף טון. און כ'האב געוואלט נאכאמאל זאגן פארן עולם, די אלע וואס האבן געטשעפעט, מענטשן וואס האבן געוואלט מאכן סעיפטי פאר טשילדרען, די אלע באצאלן א ביטערע פרייז, און עיבי בעיבי שטיינס טאטע באצאלט אויך א ביטערע פרייז, קומט אן א ראזער, א. א גארנישט וואס איז דארט א שטיקל ראש ישיבה ביי יונגלעך גייט ער אנרייצן די קינדער נחום ראזענבערג איז גאר דער שייגעץ און ער האט גערעדט ס'איז געווען א שעה צייט אויף די זאלישע האטליין סא בקיצור יעצט לייג ארויף א שעה צייט וועגן עיבי בעיבי וויאזוי מען ווערט פון א יונגל א מיידל און פון א מיידל א יונגל ווען ס'איז אים אריין דאס געדאנק געב א גאנצע ליסטע ווען ס'האט אנגעהויבן דער געדאנק און וויאזוי ס'איז געקומען ביז ווי ס'איז געקומען און ווי ער האלט יעצט געב א ליסטע צו ער האט שוין אראפגענומען די בשר הערווה די בשר הערלה צו דערצייל אונז פונקטליכער. יעצט גיי ארויף אויף א שעה צייט די לאולייף מענדל שטיין. דאס איז א לאולייף חברה אייביג געווען, אנגעפאנגען מיטן זיידן און דעם פאלטיטשענער און מאטל און דער מענדל שטיין און יעצט האסט א עיבי בעיבי שטיין. יעצט ס'איז אונז אריינגעקומען שוין א דריי פערטל יאר צוריק א פיקטשער ווי עיבי בעיבי שטיין איז נאך געווען א אינגערמאן, כ'ווייס ער געווען א גרוש צו נישט ווייס איך נישט אבער ער געגאנגען אין אזא נייט קלאב אין ער האט זיך אראפ געצויגן די הויזן אין די אינטער הויזן אין ער האט גענומען אזא ברענעדיגן לעכט א לאנגן אין ער האט זיך עס אריין געשטעקט אינטן אינעם אחור ער האט זיך אויסגעשפרייט אין האט זיך עס אריין געשטעקט יעדער זאל זעהן אין יעדער האט געקלאטשט אין איך האב עס אריין געשיקט פאר זיינע עלטערן פאר זיין זיידן איך האב געוואלט ווייזן וואסערע רשעים זיי זענען איך האב עס נישט געקענט ארויף לייגן אויף מיין בלאג ווייל ווען איך לייג דאס ארויף אויפן בלאג זענט עטס גערעכט בין איך א מנוול אזא חזירישע בילד אין ער נאך געווען מיט די פילע שווארצע בארד. יעצט ארויפצולייגן די בילד טאר מען נישט ווייל דעמאלטס איז עס ווי מען זאגט אוטרעידזשעס, אבער דעם קול פון דעם ווערטסהויז דארט, דעם קול ענות אנכי שומע, דאס מעגט איר אויסהערן. דער חזר איז נישט יעצט געווארן א חזר, ער זעט אויס איז שוין אן אלטער צערייסנע שענעס, עס קען זיין ער איז נאך געווען דעמאלטס א מגיד שיעור פאר בחורים אין סאקמער אויכעט, ווער ווייסט, אדער אין מונקאטש, אזא עקלדיגע זאך, ס'בלייבט אויף אייביג, נאר וועגן דעם קען זיין האט ער זיך געטוישט די איידענטעטי אויף א מיידל, עניוועי, כ'האב אויך געוואלט זאגן ברוך השם אז ס'גייט. לטובה אז מען טוט אלעס אינוועסטיגעיטן, איך האב צוויי ערנסטע קאמפלעינטס, איינס איז אז לעיזער וואלף האגער האט געזאגט אז מיין טאטע זאל ענדערש שטארבן אין שפיטאל און ער האט אים נישט געגעבן קיין הילף, מיין טאטע איז געווען א פעישענט אין מאונט סיני נאר דער דאקטער עיגעס איז אים אפגעשטארבן, ער האט אויסגעלעבט דעם דאקטער האט ער נישט געוואלט מיר געבן קיין העלפ, נו איז ער זיך געגאנגען אויף. און פאר מיין משפחה, איך האב געלאזט משה הערש'ן שטארבן און כ'האב נישט געוואלט געבן העלפ, גיי איך דיך לאזן ארויספירן יעצט פון שפיטאל אויכעט, וואטש ענד סי, יעצט גייט אנדערש, און ס'איז דא, אין ברוקלין איז דא א נורסינג האום, מיין טאטע האט געהאט סאושעל סעקיוריטי בענעפיטס אין ברוקלין, האט ער נישט געקענט זיצן אין ניו דזשערסי מער ווי אפאר וואכן, בין איך געגאנגען דא אין ברוקלין זוכן א פלאץ, איז דא איינער מיסטער איזריעל, און כ'האב רעקארדעד ווי ער זאגט מיר דו קענסט נישט דא אריינברענגען דיין טאטן ווייל דו האסט א האטליין, אדער געהער עס משה. טעראריסט פרידמאן אדער פאר זיינע קינדער, אדער איז עס סתם אזא יוניטי צווישן די אלע נורסינג האומס וואס איינער וואוט וואוט א צווייטער, סאיז נישט קיין פראבלעם, יעצט קומט דאס אויך ארויס, איך האב אלעס, כ'האב די דאקומענטס דעם טאג ווען איך בין געווען, איך האב געסעיווט אלעס ווייל כ'האב געוויסט אז וואן פיין דעי וועט זיך איבערדרייען די רעדל. דארט איז אויך דא א סעקרעטערי, זי איז אן אפריקען אמעריקען, און זי האט גענומען דעם אפליקעישאן, און איך האב איר פארציילט, זאגט זי מיר, דאונט ווארי אבאוט מיסטער איזריעל, הי איז נאט די באס, היר, וועל איף הי איז נאט די באס, הי מעיד א לאט אוו פראבלעמס פאר די באס, ס'דא א פאליס וואס האט געזאגט פאר איינעם, יו נאו מעיאר דיבלאזיא וואנטס מי טו גיוו טיקעטס, און מ'ווייסט ווער ס'איז, און מ'האט אים ארויסגעווארפן היינט פון די ארבעט, מ'קען נישט מאכן קיין דזשאוקס ווען דו ביסט א פאבליק פיגור, ספעשעלי אויף מעדיקעיר פיפל, וואטש ענד סי, ס'גייט זיך אנהייבן, ס'וועט פארן פארן פארן, ס'וועט אויסזען אזוי ווי מיט פֿופֿציק יאר צוריק און מיט זעכציק יאר צוריק מיט די נורסינג האום, סקענדל מיט אלעם. דער סקווערער רבי דער שייגעץ דער עוכר ישראל האט געשיקט זיינע געסטאפא'ס האבן מיר נישט געגעבן אן עליה א יארצייט, ביז איינמאל האב איך זיי געזאגט ליסן היינט איז שביעות אויב איך קריג נישט קיין עליה איז דא די עף בי איי נאך שביעות האט מען מיר געגעבן כהן מ'האט מיך נישט אויסגערופן נאר און דער שול דער וואס פירט דארטן די די ריטשועל זאכן דער ראביי ער האט אפגעטרעטן ווייל ער איז א כהן און מ'האט מיר געגעבן כהן דאס סקווערעריש דאס אלעס וואס עטץ טוטס פאר אידן עט זיך ענדיגן, און דאס הייסט נישט קיין מסירה, אונז זעמיר מחיוב צו ליידן, ער נעמט נישט אריין אן אלטן איד וואס ער האט מעדיקעיר מיט אלע בענעפיטס, פארוואס? ווייל נחום ראזנבערג האט א האטליין? איך וויל דיך פרעגן, ווען מאטל שטיינער וועט דארפן א נורסינג האום וועסטו אים אויך נישט אריינלאזן ווייל ער האט אן אייניקל עיבי בעיבי? וואס האט ער מיט דעם? יעצט, דער פאליס קאמישאנער הייסט וויליאם ברעטאן, ער האט גערעדט וועגן א. עס איז געווען א אסיפה וועגן טעראריסטס וואס מען דארף טון, האט ער געזאגט אז די fbi אינוועסטיגעישן האט אזוי צעלייגט די פאליס דעפארטמענט, ס'איז א שעים, ער זאגט אז די סקענדעל פון די NYPD יעצט איז די ווארסט אין דעקעידס, און דעטס וואט ווי ווער פייטינג אלל אלאנג, אונז האמיר זיי געזאגט, עס גייט דא פאר כל דבר אסור. יעצט איז דא די העד אוו די דעפארטמענט, ס'הייסט DOI, דעפארטמענט אוו אינוועסטיגעישן, דער קאמישענער, מען האט אים געבעטן אז ער זאל אראפ גיין פראם זיין פאוסט שיינערהייט און ער וויל נישט, ער שלאגט זיך, עניוועי אים עקיוזט מען אז ער האט געדרייט מיטן מעיאר'ס געלט ווען ער איז געלאפן צו זיין מעיאר, הייסן הייסט ער מארק פיטערס, יעצט קומט דא ארויס אז רעכניץ האט אים געגעבן איין און פֿערציק טויזנט דאלער צו די דעבלאזיאו קאמפיין. נאכדעם איז געווען נײַן טויזנט נײַן הונדערט דאלער פון רעכניץ און זיין ווייב ס'דא הי אותו ואת בנו, נאכדעם האט ער געגעבן נאך פופציג אלפים און דאס האט געדארפט סופארטן די פרי קעי ענד אפארדעבל האוזינג, כ'האב ענק געזאגט דא איז דא יעצט א גרויסע מחלוקת צווישן די פוסקים, נחום ראזנבערג האלט אין איין זאגן אז דער גאנצער עונש איז געקומען ווייל מ'האט נישט פראטעקטעד די קינדער. יעצט ס'איז דא נאך איינער וואס ער לויפט נעבעך ארום זאגן רבונו של עולם האט מען דיך נישט ארויסגעווארפן פון די חדרים נאר אפאר שקצים, רבנים, ער טענה'ט אז דאס אלעס קומט פון אים און באמת קומט אלעס פון אים ווייל אים האט מען געשלאגן און אזוי די fbi אריינגעקומען אז דא איז דא העיט קריימס און פארטיג סא ס'איז נישט קיין חילוק ר' שמעון בן יוחאי האט געזאגט יבא הנס מכל מקום וואס איז אונז א חילוק פון וועמען ס'קומט דא גייט ווערן ארדענונג מערצעשעם. יעצט ס'איז דא דא נאך ברעיקינג ניוז. אין מאנסי האט דאך סרול האגער עמיצער שוין געוויסט אז ער איז באלעבאס אויף די וועלט, ער מיט זיין אלטן טאטן, אבער למעשה ס'איז נישט אזוי. ס'איז דא אין מאנסי איז געווען א סופער, ער האט געהייסן די רעמאפא טאון סופערווייזער קריסטאפער סעינט לאורענס, און ער איז געלאפן, מ'האט קודם נישט געוואלט וועלן פאר אים, למעשה האט מען יא געוועלט, און מ'האט געזען ער האט אויכעט רב שייעלע קערעסטירער'ס קראנקהייט, וואס רב שייעלע האט געזאגט אז א גוי דארף האבן. שייעלע געזאגט א גוי דארף נעמען אדער געלט אדער איך וויל נישט זאגן וואס, עניוועי ער האט אויך געהאט די קראנקהייט ער האט גענומען געלט במילא אז ער האט גענומען געלט האט מען אים יעצט איינגעזעצט די עף בי איי האט אים איינגעזעצט שטעל דיר פאר אזא פאוערפול מען ווי דו האסט געדארפט א טובה וואס דו האסט געדארפט צו טוהן איז אלעס געקומען דורך אים ער האט גענומען געלט אונטערן טיש און אויפן טיש און ער האט געבויעט דארטן א בעיסבאל סטעדיום און יעצט האט מען געכאפט סא דריי יאר שפעטער וואס ער האט עס געבויעט האט מען געכאפט אז דא איז געווען פול פול מיט געלט אונטערן טיש, ווייל מ'האט געדארפט בויען שטאטס דעם א זעכצן און א האלב מיליאן פלאן פאר האוזינג און פאר אנדערע זאכן, פארוואס האט ער געבויעט א סטעדיום? ווייל דארט האט ער געמאכט דאס געלט, יעצט אנגעהויבן האט זיך עס אז ס'וועט קאסטן פון צוואנציג ביז פינף און צוואנציג מיליאן דאלער די סטעדיום, און ס'האט זיך אויסגעלאזט ביי זעכציג מיליאן דאלער. און זיי האבן געטראפן אז די טאון האט אינאפראפריעטלי מינגלד איטס עקטיוויטיס. יא יא. און הערשט ווייזט די סטעדיום א לאס פון זעקס הונדערט טויזנט דאלער דאס געוועזענע יאר. עטס ווייסט נישט די מעשה. די מעשה איז געווען אזוי, עס איז געווען א רב און א גלח, זענען געווען אין די זעלבע שטאט, און דער רב האט געמאכט געלט און דער גלח איז געווען ארעם. אמאל ביינאכט כאפט זיך אריבער דער גלח צום רב און ער פרעגט אים, קוק אהער, דיינע דארפס פויערן און מיינע דארפס. פּויערן האָבן דאָך אַלע די זעלבע לאַנד, פֿאַר וואָס ביסטו אַזוי רײַך און איך האָב נישט קיין פּרנסה? זאָגט ער, ווײַל דו בויעסט נישט. מע דאַרף בויען צו מאַכן פּרנסה. קיצור, דער גלח האָט זיך מיישב געווען, ער גייט בויען, ער האָט אָנגעהויבן צו בויען אַ ריזיקע קירכע, בויעט און בויעט און ס'קומט אַרײַן געלט. דרײַ יאָר שפּעטער, מע האָט געענדיקט די קירכע, קומט ער צוריק צום רבֿ און ער פֿרעגט אים, איך וויל דיך עפּעס פֿרעגן. ס'גייט שוין ווידער נישט די פּרנסה. וואָס טו איך יעצט? זאָגט ער, איך האָב דיר דאָך געזאָגט, זאָלסט בויען. זאָגט ער, איך האָב דאָך שוין אויפֿגעהערט. האט דאך שוין געענדיגט, זאגט ער דו פערד וואס דו ביסט ווער הערט דאס אויף צו בויען, דאס איז דאך א קו וואס געט מילך, ווי מער דו בויעסט וועסטו קיינמאל נישט ארעם ווערן, די זעלבע דא אויכעט, געגאנגען בויען א סטעדיום ס'האט געדארפט קאסטן צוואַנציק מיליאן, ס'האט אריינגעצויגן זעכציק מיליאן און ס'פארלירט, באט ס'איז דא אידן שותפים אויכעט. סאו בקיצור רבותי ס'איי קוק ס'האלט שוין ביי קריסטאפער סענט לאורענס דאס איז געווען א פאוערפול מען וואַו עניוועי איך האף ער האט זיך אוועק געלייגט גענוג ווייל ווען ער וועט ארויס גיין פון דזשעיל זאל ער האבן פון וואס צו לעבן ס'איז אנבעליוועבל ס'האט א קצבה סרול האגער עמיצער גייט איבערנעמען זיין טאטענס פלאץ האט דאך געמיינט ער העט קענען טוהן וואס ער וויל. ער זיצט אין מאנסי, האט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, שטעל דיר פאר וואס ער טוט, ער נעמט אלע רבנים די סאקערס דארטן, ער מאכט א מיטינג אין בארא פארק, און זאגט יעדן, מיין טאטע האט געהייסן אז די רבנים שרייבן אונטער זאל יעדער אונטער שרייבן, קודם דיין טאטע איז אן אויסגעוועפטער חי די לעצטע פאר יאר, און חוץ פון דעם ווען ער איז געווען נארמאל איז ער אויך נישט געווען אינגאנצן נארמאל, און ער האט געהייסן אונטער שרייבן, ער האט געהייסן מען זאל אראפ ווארפן דעם פעטער דעם סערעדער אויך מיטן רעדן. ער האט אסאך משוגענע זאכן געהייסן און ס'האט זיין טאטנ'ס חסידים געשטערט די אלע זאכן, ס'האט יעדן נארמאלן וויזשניצער חסיד געשטערט. דאס וואס ר' מאטעלע האט זיך געבויעט און ער איז אזא גרויסער רביסטעווע איז ווייל דער ברודער זיינער ר' משה'ל האט יעדן ארויסגעווארפן, ער האט געמיינט דאס איז די סעלושען, האט ער זיך אנגעארבעט שונאים. ר' מאטעלע איז נישט געווארן רבי ווייל ער קען שיין זינגען, צו ווייל ער קען זאגן א גוט ווארט פאר א מענטש, ער האט אנגעהויבן ער נעמט נישט אויף קיין. פרויען, משוגע מיט תורה, און אז א אידישע טאכטער וויל זיך קומען אויסרעדן, אמאל אז דער מאן פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, נישט דא צו וועם צו רעדן, דאס געלט ברענג אהער האט ער געשריגן, עס איז גארנישט, עס איז ליצנות די גאנצע זאך. סא סרול האגער, נאר צו שפארן די אלע קאנעקשאנס וואס דו האסט, מוזטו זאגן וואס דו פארקויפסט, אז דו גייסט צוזאמרופן א גאנצע שטאט, און דו גייסט זאגן אז מען זאל ארויסקומען מיט א בריוו קעגן נחום ראזענבערג. די סיגניטשערס און דיך נאכער אראפנעמען פון די מעפ אינאיינעם מיט די אלע רבנים. אמאל אז מען קריכט צו הויעך פאלט מען זייער נידריג. סרויל האגער עמיצער, דו האסט נישט וואס צו פארקויפן, איין זאך האסטו פארקויפט, אז מען זאל זען אז קינדער זאלן נישט זיין אפגעהיטן, זאלן זיין פרי פאר אזא חזירים ווי דו און ווי דיינע קינדער און ווי דיין גאנצע משפחה ארום און ארום, און אפילו די טווערסקיס, דעם טשערנאבעלער רעבינ'ס זון. יעצט האט זיך ווידער געעפענט די פייער אינספעקשאן אין מאנסי, זיי האבן דאך די אלע לאוס ווייעלעיטעד, און מען האט אנגעהויבן צוריק צו אינוועסטיגעיטן אלעס, ווייל אז מען האט אראפגענומען די גרויסע חברה, הייבן זיך די קלענערע אויף דעם קאפ, און באמת דארף מען דאס אינוועסטיגעיטן. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אמאל האט עטס געמיינט אין מאנסי אז דארטן איז מען נישט אריינגעפאלן אונטער די שלש שבועות, מען האט גענומען דעם פורים א שווארצע דאלי, מען האט עס אויפגעהאנגען און געזאגט דאס איז המן, און די שווארצע זענען אזוי אינפיוריעיטעד, זענען אויפגערעגט. פון דעם, פונקט אזוי ווי די אידן זענען געווען אינטימידעיטעד ווען היטלער האט אונז געטראגן אין די גאז קאמער. פארשטיי באמת נישט, אונז זעמיר דאך געליטענע מענטשן, אונז דארפן דאך וויסן ווי ווייט דאס טוט וויי, די אלע זאכן. אין די תורה שטייט אז מען זאל ליב האבן א גר ווייל עטס ווייסט דאס הארץ פון א גר, אונז זעמיר געווען קנעכט, באפארען. סאו וויאזוי ארבעט דאס אז אונז האמער פלוצלינג אלעס פארגעסן? אונז האמער נישט געוואלט מ'זאל אונז רופן שמוציגעס יודען מיט די אלע ווערטער. עטס מעגטס עס טוהן פאר א שווארצן, יענער איז אויך א צובראכענער מענטש, ער האט אויך געפייט פאר זיינע רעכטן, איז ביז מ'האט געהאט די פאליטיקל קאנעקשאנס האט מען דאס פארווישן, פאריאר האט מען עס אויך געטוהן און מ'האט עס פארווישט, היי יאר האט מען אנגעהויבן יעצט הירינגס אויף דעם, דעטס איט. איך זאג ענק נאכאמאל, אונז וויל מיר לעבן אין אמעריקע מיט די שטאטוטן פון אמעריקע. אונז וויל מיר נישט לעבן ווי די אלטע חיות פון מארמאריש וואס זענען געקומען דא צעווילדעוועטע פערד און זיי האבן אונז אויסגעלערנט אלעס וואס מען טאר נישט. דעם דארף מען שפייען, א גוי דארף מען דאס טון און יענץ, זאלן די אלע מלמדים זאלן זיי גיין, עס זענען אלע שוין אין דר'ערד, אבער זיי זיצן אין שאול תחתית און זאלן דארט בלייבן, און אויסער דעם האבן זיי דאך געטאטשט אלע קינדער אויכעט, און אונז דארף מען אויסלערנען אונזערע קינדער אנדערש. איך דענק נאך אמאל ווען דער ר' מאטעלע האט אמאל געזאגט ביי א דרשה ביי מלוה מלכה אין בארא פארק, מען זאל אויסלעשן אלע טעיפ רעקארדערס, איך האב דווקא נישט אויסגעלאשן, איך האב דאך נישט מיט אים גארנישט, האט ער געזאגט אין אמת'ן אריין, וויבאלד מען געט נישט קיין געלט פאר די ישיבות, און אונז צאל מיר דאך טעקס אין מאנסי, דארטן צאלט מען גרויס טעקס, מעג מען גנב'נען פון די רעגירונג, אזוי האט ער געזאגט. ער האט אויך געמיינט אז ער לעבט אין אלטן אזיאטישן מארמאריש, מען טאר נישט גנב'נען גזל עכו"ם, צו ס'איז מותר להלכה צו נישט, ס'איז דא אין דעם א שיטת התניא אז הברחת המכס מעג מען יא, אבער ווען מען כאפט דיך קוק וואס ס'געשעט. און אפילו ווען מען זאל מעגן, דער רבי האט אמאל געזאגט פאר מיעלמארט אז ער קען נישט אויסהאלטן דאס געלט ווייל די שוחטים קאסטן אים צופיל, ער מוז מאכן דריידעלעך, האט אים דער רבי געזאגט יעצט וועל איך עס דיר ערלעדיגן, ווייל מען האט אים געכאפט, געזאגט יעצט וועל איך עס דיר ערלעדיגן אבער מער זאלסטו עס נישט טון, זאגט ער אביסל א קליינע משהו, אויף דעם איז די רעגירונג אויך מסכים, אבער נישט גנב'ענען בלינדערהייט. ס'דא מענטשן וואס זענען מולטי מולטי מיליאנערן, גנב'ט ער נאך אביסל, נאך אביסל, לאז שוין לעבן, ער לאזט דאך איבער עניוועי דריי פערטל פאר די נעקסטע דזשענערעישן, וועט ער האבן נאר העלפט. יעצט איז דא אין די NYPD איז דא א וואטש דאג עידזשענסי וואס זיי געבן אובאכט אז טאמער ס'איז דא קאמפלעינטס אגעינסט פאליס אפיסערס, סא יעצט איז דער העד פון די עידזשענסי ריטשערד עמערלי מוז אויכעט גיין פייפן. אזוי איז אמעריקע, מען לאזט גנב'ען און גנב'ען און גנב'ען, ס'בילדט זיך אויף פינף צען פופצן יאר, ס'ווערט אוט אוו הענד, דעמאלטס ווערן זיי ווילד, און דאס איז וואס דא יעצט געשען, זענען געווארן זייער ווילד, און ברוך השם זענען געווארן ווילד, אט דאס קען אונז נאר העלפן וועגן טשיילד פראטעקשן. איינס צו מיר האבן א פראבלעם אז מען וועט נישט קענען דאבל פארקן צו די ישיבה באסעס וועלן נישט קענען פארקן אינמיטן ווילימסבורג, זיי מוזן דינגען א פארקינג לאט, דאס איז די ישיבה'ס פראבלעם, דאס האט נישט מיט אונז. ס'איז עניוועי נישט געזונט פאר די קראסינג טשילדרען אז מען זאל האבן גרויסע באסעס ביי די קורבס געפארקט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא אן אימערדזשענסי אריינגעקומען אז ר' חזקל

בין איך געווען מאכן א מי קע, האב איך דארט געטראפן אז מען פארקויפט געהעריג אין סטאר סאלאמי מיט א הכשר פון הרב הגאון רבי חזקאל רוט און דעם באטערער. בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט מילמארט, דו ווייסט וואס דא גייט פאר? זאגט ער יא דאס איז אקעי. פרעג איך כ'האב געמיינט אז רבי חזקאל רוט איז שוין ארויס פון די מילמארט, האט ער געזאגט יא ער איז שוין טאקע ארויס, אבער די לעיבלס זענען נאך אלטע לעיבלס, ממילא אז ס'איז אלטע לעיבלס איז א שאד עס איבערצומאכן, ס'קאסט דאך טויזענטער דאלער, איז במילא. איז דארף מען עס אויסנוצן. פרעג איך אים וויפיל יאר איז הרב חזקל רוט שוין נישט מער משגיח, זאגט ער מסתם פֿופֿצן צוואַנציק יאר. זאג איך הייסט די לעיבלס זענען פֿופֿצן צוואַנציק יאר אלט? ס'איז נישט קאנטעמינעיטעד? סאו כ'וויל ענק זאגן אזוי ווי ס'איז דא לעיבלס פון הרב חזקל רוט וואס איז שוין אלט פֿופֿצן צוואַנציק יאר, אלס אנטיק איז עס ווערט אסאך געלט. דארף מען זעהן מתפלל זיין ער זאל חלילה נישט שטארבן ווייל טאמער שטארבט ער, איף הי קיקס די באקעט, וועט מילמארט מוזן איבערמאכן אלע לעיבלס.

ס'איז נישט גענוג גוט אז מענטשן זאלן עס עסן, די תורה זאגט ס'איז טריפה, און אונז עסן מיר עס יא. ס'האט דא דורך געגאנגען א דאגי האט זיך גענומען הויקען, הו הו הו, ער איז נעבעך גערעכט. און דער אמת איז מילמארט וועט נישט מוזן איבער מאכן די לעבעלס, אבער וואס א חילוק צו ר'הייסט משה רוט צו יחזקאל רוט, ס'איז רוט, ס'איז טהור, דאס אלעס. ס'א חילוק וויאזוי דער ערשטע נאמען איז. יעצט האב איך אים געוואלט זאגן, כ'האב אים געזאגט ווער ס'האט געטשעפעט מיט די קינדער באצאלט א פרייז, איז געקומען דער רבין דער קראקאקראקעטשעטשינער דיין זיך איינגערעדט אז העסי'ס טאכטער איז מחייב אז ער זאל זיין אן אייגענער באבעווער פיגור, ער מיטן שוואגער זיינעם.

דו פארשטייסט א מעשה. און און דער קרקרקרקרטשינער האט געזאגט פאר זיין טאטן אויב נחום איז אינוואלווד דעמאלטס האט ער געזאגט דעמאלטס גיי דיך אונטער, שרייב אים אונטער אלעס און גיי ארויס פון מלומדות. און דא גייט ער און ער שרייבט אונטער איך זאל נישט האבן קיין שול. עניוועי, ווייסט כ'וועל דיר זאגן, כ'האב דיר געזאגט דער אייבישטער גייט ענק אלע באצאלן ביטער, קוק וואס איז געשען. דו האסט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שול. אין א טרעילער ביי דיין מיידל סקול האט די פייער דעפארטמענט צוגעשפארט. פאנצי. סאו וואס איז געווארן? היינט זאלט איר וויסן, די פאליס, די פייער דאס דאס, יעדער זעהט וואסערע ציגאנערס כלל ישראל איז, און זיי האבן שוין נישט קיין געדולד צו דעם. די פייער דעפארטמענט אין מאנסי אפאר חדשים צוריק, אלע סקולס, אלע ישיבות זענען געווען אין ווייעלעישן, ס'איז געקומען דארט א סקווער און מ'זעהט אין סקווער ווי ער לייגט ארויף די הענט אז דער פייער לעשער זאל עס נישט קענען ליינען, דו פערד, ער ברויך עס ליינען ביי דיר, ער האט דאך עס ביי זיך אויך. דאס איז דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער סקווערער וועג. מ'דארף שוין צולייגן סקווער אויך. און טשערנאבל מעג מען אויך צולייגן. איך זעה דאך שוין וואס דא טוט זיך. עניוועי. איז געגאנגען. די פייער דעפארטמענט האבן זיך יעצט צוריקגענומען אין מאנסי. זיי גייען ארום צו אלע ישיבות זיי גייען עס צושפארן. יעדער ווער ס'איז נישט ליגעל גייט מען צושפארן. זיי האבן גענומען אויף העסי'ס איידעמס סקול. די קראקעטשינער האבן זיך אויך פארלייגט. זענען געווען דארטן היינט דאנערשטאג. און זיי האבן צוגעשפארט א טרעילער. ס'האט נישט גענוג. עמורדזשענסי עקזיט טאמער ס'איז דא א פייער חלילה און די גאנצע זאך איז נישט ליגעל. און זאלסט געדענקען איין זאך קראקע קראקע טשע טשע טשינער וועסט דיך ווארפן און ראנגלען און גראנגלען און די סוף וועסטו נישט האבן קיין הצלחה דו וועסט אונטערגיין ווייל דו מיט דיין שוואגער זיי האבן געטשעפעט מיט קינדער ווען ס'איז געווען די פרשה דעמאלטס מיט ברוך חנא'ס זון האט ער אויכעט געוואלט געוואלט געוואלט נאכדעם האט ער געהערט נחום ראזנבערג'ס ווייב זאגט ער איך גיי מיך שוין נישט שלאגן ווייל עט די ענד אוו די דעי גייט דא נישט זיין גוט. שוין, ער האט זיך ארויסגעלאזט, ער האט געזאגט גיי דיך אינטער. עניוועי, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל דאס זאגן פאר אלע טאטעס און מאמעס, ווען א בילדינג איז נישט סעיף אקארדינג צו די פייער דעפארטמענט, מיינט דאס נישט אז די פייער דעפארטמענט זענען רשעים. בעיסיקלי וואס דאס מיינט איז, אין קליין געלט, אז טאמער חלילה געשעהט א פייער, גייען זיין קרבנות, אפאר קינדערלעך וועלן פארברענט ווערן, אפאר וועלן שטארבן אראפגייענדיג אויפן וועג שנעל, מען וועט זיך איבערקערן וכשלו איש באחיו, די אלע געזעצן וואס איז געמאכט פון די פייער דעפארטמענט, עס איז געמאכט פאר סעיפטי. די געזעצן וואס די איי אר עס מאכט איז געמאכט אז די גאווערמענט זאל זיך אנפילן דעם פאקעט און נישט דו. אבער די אנדערע געזעצן, עס איז דאך געמאכט פאר סעיפטי רבונו של עולם. די באדעם ליין איז אז מען דזשעפערדייזט סעיפטי פון קליינע קינדער. און נאר ווען א קינד וועט פארברענט ווערן וועט מען זאגן אוי דער אייבישטער דער אייבישטער דער אייבישטער. פארוואס האט מען באשאפן כפירה אויף די וועלט? דער אייבישטער וויל דען מען זאל זיין א כופר? ס'דא אסאך טעמים. די עיקר טעם איז אז ווען די פייער דעפארטמענט זאגט אז סאיז נישט סעיף פארלאז דיך נישט אויפן אייבערשטן סאיז חס ושלום כביכול נישט דא יעצט קיין אייבערשטער דער אייבערשטער קומט נאר אריין ווען אלע סעיפטי קאודס זענען געהענדלט ווי עס דארף צו זיין און נאכדעם גייט זיין נאך אזאך אז מ'וויל סוען די ישיבה וועט מען נישט לאזן מען וועט דיך לייגן אין חרם מען וועט דיך ארויסווארפן פון איבעראל מען וועט מען וועט מען וועט מען וועט דאס איז דער סיסטעם סאו איך האלט אז ווען מען גייט איינשרייבן א קינד אין א סקול דארף מען קודם כל גוט משוגע מאכן די סקול דורך און דורך און זאגן איך גיי דיר געבן א קינד, האו דו איי נאו האו סעיף דיס איז? און מ'דארף אויך זאגן האסטו אויסגעטשעקט אז די אלע מלמדים צו די אלע טיטשערס זענען נישט קיין פעדאפיילס? האסטו אריינגעלייגט אין קאמפיוטער כאטש איין מאל צו זעהן מיט וועמען מ'גייט אריינשטעלן מיין קינד דעם זמן? נאר וואס האבן די ישיבות געטון? זיי האבן גענומען די לייצן אין די הענט, זיי זיי וועלן און זיי וועלן און זיי וועלן און און ממילא זיי שטויסן זיך אן מיט די קינדער. רבותי, לאזטס עס נישט צו. זיי ווייסן פארוואס זיי האבן עס געטון. ישראל האגער המצרי מיט זיין גרויסן טאטן מאטעלע באטעלע האבן אויך געמיינט זיי קענען שטויסן אין יעדן. יעצט איז זייער אפגאט געשטארבן. סענט לארענס פון מאנסי געפאלן און יעצט איז שוין נישט גיין מער קיין שטיקעלעך און יעדער וועט האבן דעם זעלבן רעכט. און איך זאג ענק נאכאמאל רבותי ווען מען ווארפט ארויס א קינד. קאלטס אפ רייט עוועי די באורד אוו עדיוקעישאן און ניין וואן וואן, מאכטס אן אנדרייעניש, דער סוף וועלמיר אונז געווינען, אונז האלט מיר זייער נאנט צום געווינען מיטן אייבערשטנס הילף, און אונז וועלמיר געווינען, די שקצים, די מנוולים, די רשעים, די וואס זיי רופן זיך רבנים, דער ערב רב וואס דער זוהר זאגט זענען געווען אין די צייט פון משה רבינו זענען נישט געווען אזאלעכע רשעים ווי די רבנים, און די פאני זאך איז זיי קומען נאך מיט דעם פרומען צו, ר' מאטעלע הייסט א פרומער, ער האט געהייסן אלע יארן, דער. פֿרומער דער פֿרומער, אַ פֿאַרפֿױלטער קערל פֿון קאָפּ ביז פֿיס, דאָס אַלעס װאָס ער איז געװען, און אַ ביסל משוגע אױכעט, אַ ביסל געליטן אױף די נערװן אױכעט. געהײסן דעם פֿעטער גײ אַראָפּ אין מיטן אַ דרשה, זיך אָנגעװאָרפֿן מיט יעדן, נישט אױסגעהערט אײן צד, נאָר די צװײטע צד שױן נישט געקענט גאָרנישט זאָגן, װײל ער איז שױן געװען קאָנװינסט אַז אַזױ איז עס, און אױף זײַנע קינדער זאָל ער עפּעס אױסהערן אַ װאָרט, איז עס אַרגער װי װען מ'װאָלט גערעדט חלילה אױפֿן אײבערשטן מינות וכפירה, ער װאָלט עס נישט געהערט, ער האָט אַרױסגעװאָרפֿן, ער איז געװען משוגע. און אזא פאל אויס האט ער נאך איבערגעלאזט, ער האט איבערגעלאזט דאס ארגסטע פונעם ארגסטן. סאטמאר רב איז געווען קלוגער, געוואוסט ער האט נישט וועם איבערצולאזן, האט ער נישט איבערגעלאזט. דער סיגוטער איז דאך געווען א לאו-לייף, א שמוציאן, מאכיל נבילות וטריפות געווען, האט ער אונז איבערגעלאזט צוויי מאכילי נבילות וטריפות. מיט אלע אנדערע ארום און ארום צרות. עניוועי, ס'האלט אין איין אריינקומען נייעס, די עף בי איי האט יעצט ארעסטעד געהאט א מענטש וואס ער איז פון די OU און פון יאנג איזריעל עקזעקיוטיוו דירעקטאר, ער הייסט מיסטער טרודלער, TROODLER, פון מאנסי, און יעצט ער האט אמאל געוואוינט אין מאנסי און ער איז די העד אוו די OU אין פענסלעוועניע, האט אוועקגעמופט אויף א שטאט וואס ס'הייסט באלא סייוואד, דאס איז אינדרויסן פון פילאדעלפיע. יעצט, די טאדלערס זענען מעמבערס אוו די לאוער מעריאן סינעגאג און יאנג איזריעל אן מעין סטריט, און זענען מאכערס אין פילאדעלפיע קאמיוניטי כולל. בקיצור, זענען נאך אריינגעגאנגען אין דעם גאנצן פראבלעם דא פון מאנסי, קודם האבן זיי זיך אריינגעמופט אין קאמינעצקי'ס זאון, דער קאמינעצקי וואס האט קאמינעצקי מיטן זון, יא, מיט דעם פרוי וואס האט קיינמאל קיין גט נישט באקומען, עניוועי. יעצט דער קריסטאפער סענט לאורענס איז דער טאון סופערווייזער, און ער איז אויכעט דער מעיאר פון דער טאון אוו רעמעפאו, און ער אינקלוד א חלק פון מאנסי. יעצט אויסער דעם טרודלער האט מען יעצט אויפגעפיקט נאך צוויי מענטשן, דאס אלץ היימישע אידן, איינער הייסט אובערמאן, און מ'האט אויכעט אויפגעפיקט, ער איז א ריסיווער פון טעקסעס, און מ'האט אויך אויפגעפיקט דעם טאון אטורני קליין, וואס כ'ווייס נישט זיכער צו זיי זענען שומר שבת צו נישט, אבער ס'זענען אלץ אידישע מענטשן, יעצט דעם אהרן. טרודלער האט מען אויפגעפיקט ווייל ער איז דער פארמער עקזעקיוטיוו דירעקטאר אוו די רעמעפאו לאקעל דעוועלאפמענט קארפארעישאן, און ער איז אויך געווען אן אסיסטענט צו די טאון אטורני. פארשטייסט? מען האט דארט געמאכט שבת, די חברה ווייסן נישט, מען מעג נאר גנב'ענען א סערטען פראסענט, נעבעך. און ס'איז אויך דא נאך צוויי אנדערע טאון אפישעלס וואס זיי גייט מען אויכעט יעצט טשארדזשען פון די עס אי סי, די פעדערל גייט זיי טשארדזשען דאס איז סעקיוריטי ענד עקסטשעינדזש קאמישאן, ווייל וואס האבן זיי געטון, זיי האט דאך געהאט א לאך פון זעכציג מיליאן דאלער, און זיי גייען, זיי האבן ארויסגעגעבן נאוטס, שטעל דיר פאר וואסערע א פראוד דא איז געווען, יעצט באהרא זאגט אז ס'איז נאך דא אסאך מענטשן דא אינוואלווד, ס'קומט ארויס צוביסלעך. יעצט זאגארבי, די ער איז די דיסטריקט אטוירני, ער האט דאך אסאך היט ווייל ער האט דאך באגאנגען אסאך אסאך פארברעכן ווען ס'איז געקומען צו די טשיילד מאלעסטעישאן, סאו ער איז שטעלט זיך יעצט צו זייער גוט און ער פיקט אויף די אלע מענטשען איז אנבעליוועבל. יעצט דער מיסטער טאדלער ער איז עקספעקטעד צוריק צו קומען פון פענסלעוועניע ווייל ער האלט זיך נישט באשלאגן. זיין מאמע הייסט מירל טאדלער איז ליסטעד אן די רעמעפאו'ס וועבסייט עז א דעפיוטי טאון אטורני סאו איט דאזענט לוק לייק ער האלט ביים לויפן. ווייל צוריק צו ברענגען א מענטש פון אוט אוו סטעיט איז אויך א פראסידזשער. יעצט זיי זאגן אז די ארעסט פון סענט לאורענס איז די ערשטע מאל וואס א יו עס אטוירני אפיס אין מאנהעטן האט איינגעזעצט אן אילעקטעד אפישעל מיט קריימס אנדער עס אי סי לאו. כ'מיין די דאס איז אין אמעריקא, דו הייבסט אן מיט סטאקס און די זאכן צו פינעגלען איז דאך די גאנצע לאנד גארנישט. אבער באהר האט געזאגט היינט אין א נוז קאנפרענס איי סוספעקט איט וויל נאט בי די לעסט. און ער האט זיך אנגערופן דער זאגארבי, טאמאס זאגארבי איז שוין געווארן א רעדנער, האט ער געזאגט אז סענט לארענס שעימלעסלי עקספלויטעד היז פאבליק פאזישאן פאר א פערסאנעל אדזשענדע, און ער זאגט איף עי רעגולער האום אונער אינגעידזשד אין סאטש א קאנדאקט איט וואלד בי קאלד מארטגעדזש פראוד. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן אז די גאנצע זאך ציט זיך שוין פון טווענטי טוועלף. דאס איז נישט יעצט ארויסגעקומען, ס'דויערט נאר צייט. זיי האבן אויך ארויסגעגעבן פינף און צוואנציג מיליאן דאלער אין מוניסיפעל באנדס, זיי האבן גענוצט די פראווידענט בענק פארק אויף פארטי פייוו אוטסייד פאמאונא. יעצט משך די צייט האט מען געטוישט דעם פיינענשועל רעמעפא פיינענשועל אפישעל, יענע האט געהייסן מעליסע ריימער, יעצט די מעליסע האט מען דעמאלטס ארויסגעווארפן וואס האט זיך איבערגעדרייט וועגן בויען מיט אלעם האט זי ארויסגעווארפן און זי האט געסועט פארוואס מען האט זי ארויסגעווארפן פארשטייסט מען גייט נאך סוען עניוועי אבער זיי זאגן אז די מעליסע ארבעט מיט מיט די פעדערל גאווערמענט זייער קלאר ביקאוז מסתמא האט זי וואס צו באהאלטן סאו האט זי געמאכט א דיעל. יעצט די ס'דא

און זייערע לויערס קען מען נישט ריטשן יעצט. זעט אויס זיי גרייטן צו צו פסח דעם סדר. מ'האט געגעבן פארן עולם זאלן האבן אן אייגענעם סקול דיסטריקט אלעס, זיי גנב'נען ס'איז יעדעס מאל געווען גניבות, וואס האט עטס געמיינט דער גוי איז טאקע משוגע? די גמרא די מדרש זאגט טאמער עס מיינסטו אז ס'איז נישט דא קיין חכמה באדום זאלסטו יענעם נישט גלייבן, זיי זענען קלוג זיי האבן נאר צייט. זיי זאגן אויכעט אז ס'איז דא

ווען די פראדזשעקט נאמבערס דידנט עד אפ פאר יערס זיי האבן עס איגנארירט. אזוי ווי די טשיילד מאלעסטינג ס'איז די זעלבע זאך. יעצט איז אויך געווען אין מארטש פאר וועגן דעם סעמיועל טרעס כ'האב ענק שוין געזאגט דעמאלטס ער האט געהאט אויף זיך פעלעני אקאונטס עקיוזינג הים אוו וואוטינג פאר א זאונינג טשעינדזש אן א האוזינג דעוועלאפמענט אין וויטש הי העלד פיינענשועל סטעיק. עניוועי, ס'איז ביטערע צרות רבותי, דאס איז נאר דער אנפאנג, איטס די ביגינינג אוו די ענד. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר קליינע וויכטיגע זאכן. ס'דא א פיקטשער ווי אהרן און זלמן לייב האט זיך פאטאגרעפירט מיט הילערי, און כ'מיין דאס מסתמא האט מען דאס צוזאמגעשטעלט, און די צייטונגען זאגן אין ארץ ישראל געווען און איבעראל אז סאטמאר וויל אז מ'זאל וואוטן פאר הילערי קלינטאן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'דא א מעשה, כ'מיין ביי די הייליגן דברי חיים, ער האט געהאט עטליכע זוויגים, ער האט חתונה געהאט א דריי צו פיר מאל דאכט זיך מיר, און ווען ס'איז געקומען דערצו האט מען אים געפרעגט צו ער וויל נאכאמאל חתונה האבן, האט ער געזאגט ניין יעצט גייט ער חתונה האבן מיט די תורה, האט זיך אנגערופען דער ווער ס'האט עס אים געזאגט אז רבי הערשעלע זידיטשויבער האט אויך פארלוירן די רעבעצן, ער האט געזאגט אז ער האט חתונה געהאט מיט די תורה, סאו אז די תורה איז אן אשת איש. על כל פנים, למעשה איז דא איז אזוי. די אהרן מיט זלמן לייב'ן שלאגן זיך ווער ס'זאל קריגן אן אשת איש, הילערי קלינטאן איז גרויליג, אמאל האבן זיי ארויסגענומען איר פיקטשער פונעם צייטונג, ממש משוגעים, עניוועי, איז וועל איך ענק זאגן, קודם אז עטס ביידע שלאגטס ענק אויף איין אשת איש, העט דאך זיין א פראבלעם, הילערי איז דאך אן אשת איש, אדער וועט'ס אהרן כאפן אדער זלמן לייב, און דער אמת איז ביידע קענען זי נישט כאפן ווייל זי האט שוין חתונה געהאט מיטן סקווערער מיט אסאך יארן צוריק. פארשטייסט? איר מאן, מיסטער קלינטאן, האט ארום געפאטשקעט אין די ווייט האוז מיט זיבעצן יעריגע מיידלעך, זי אפגעהארגעט אויף אייביג, ווייל דאס מיידל קען קיין דזשאב נישט קריגן. ווי זי קומט אריין פרעגט מען, אה, הו איז היר פאר אן אינטערוויו? מאניקע לעווינסקי? אהא, געט הער אוט אוו היר! זי וויינט, זי זאגט זי קען נישט קריגן א דזשאב די אלע יארן, ער האט איר אפגעהארגעט. שטייסט? זי האט געמיינט צו וואוינען מיטן פרעזידענט איז א גאנצער גליק. ס'איז די ארגסטע זאך וואס זי האט געקענט טון. עניוועי, ווען ער געט איר כאטש א גוטן דזשאב ערגעץ, און זי וואלט געהאט א לייפטיים דזשאב, גארנישט. איז געגאנגען דער סקווערער און האט ארום געפאטשקעט מיט הילערי, האט זיך אנגעטון דעם ספאדיק פאר איר, וואט א דזשאוק. און ער איז אויכעט געווען טשערנאבל, נוסח טשערנאבל. עניוועי, סאו אז עטס שלאגטס ענק ארום, זי איז שוין לאנג א פארהייראטע פרוי. יעצט ס'דא בריוון פון אלע רבנים. אז מען זאל נישט וועהלן פאר די אלע מענטשען, ס'איז דא פון הייליגן קאשוי רב, פון דעברעצין רב זכרונו לברכה, און ס'איז דא פון נאך צענליגע רבנים, ס'איז דא פון ר' שלמה זלמן ברוין דער וואס האט געמאכט די שערים מצוינים בהלכה אויפן קיצור שולחן ערוך, ער האט צוגעלייגט דארטן די אלע מראה מקומות, ס'איז דא פון אלע ערנסטע מענטשען. פון רב לעזער זיסיע, פארטוגאל, דאס איז דער הייליגער סקולענער רבי, עניוועי, אונז גיימער זיך לעקן צו די אלע חברה, און אזא פנים טראגן מיר אונז, ס'איז א ביטערער אומגליק וואס איז געווארן פון כלל ישראל, די אונזער הייליגער רבי מיט זיין גרויס גאונות און צדקות, און מיט זיין גרויסע איבערלאזן אונז צוואות און יעדע וואך וויינען פאר אונז, אזויפיל קען מען נישט טון פאר דעם איד, נאר אויף זיין שטול זיצט מען און מ'איז מחלל שם שמים די גאנצע צייט. ס'איז ממש, ס'איז א שרעק וואס די וועלט האט עס נישט געזען. שוין, יעצט מוז איך שוין ענדיגן די אלע זאכן, ווייל ווען נישט וועט נישט קענען צוקומען צום געהעריגן שיעור, דאס איז נאר אלץ צוגעלייגט. יא, דאס האט, ס'האט זיך יעצט אנגעהויבן, און דאס וועט ענק אלע אויסלערנען. מען קען זיך נישט טשעפען מיט'ן אייבערשטנ'ס קינדער, און מען קען זיך נישט טשעפען מיט ערנסטע עסקנים, וואס זיי טוען עס אן א געלט און זיי געבן זיך אוועק זייער צייט מיט אלעם אין בזיונות, עטס האטס נישט קיין רעכט קיינעם מבזה צו זיין, וואס איז די רעכט געווען? איך גיי יעצט ארויף לייגן א יוטוב אויך, עטס האטס קיינמאל נישט געהאט קיין רעכט דעם קלויזענבערגער רב ארויס צו ווארפן, עטס קיינמאל נישט געהאט קיין רעכט די אלע מענטשן וואס עטס האטס גערודפ'ט, דאס איז אמעריקע, עטס קענטס נישט איינעמען אמעריקע דארטן אין די. אין סאטמאר אינדערהיים איז געווען דארטן אפאר הונדערט אידן האט עטס געקענט מעניפעלירן, דא קענט עטס נישט מעניפעלירן דא איז דא דרײַ הונדערט מיליאן גוים. גיי נעם דיך מאניפולירן. עניוועי, ס'איז שוין געקומען די ענדע פון די אלע שייגעץ שטיק, ברוך השם. כ'מוז שוין ארויפלייגן דעם שיעור ווייל ס'ווערט ארגער ביי די מינוט. א אינגערמאן קאלט מיך אן, ער וויל וויסן, ס'דא, כ'פארשטיי דער דושינסקי האט אמאל געזאגט איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט דרײַ און דרײַסיק דיסקלעימערס, ער זאגט ער פארקויפט דא יעצט לעבן וויזשניץ די דירות, און מ'בעט פאר א דירה א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט דאלער, דאס איז נאו פראבלעם, אז ווילסט עס באצאלן באצאל. פאלש, און נישט קומטס וואוינען דאון סאוט אזוי ווי איך וואוין, זאגט ער מיר אבער מען פארלאנגט פֿיר הונדערט טויזענט דאלער אונטערן טיש, פרעגט ער מיך וואס ער זאל טוהן דא, דא האט ער דאך מורא מ'טוט עס אים גנב'נען, דא האט ער מורא אז ס'איז א קדירה דבי שותפין, אלעס קומט דאך ארויס היינט, ווייל קיינער האט נישט היינט קיין מורא צו רעדן, און וואס וועט דא זיין, די גאווערמענט גייט נאר כאפן איינעם זענט עטס אלע פיניש, פרעגט ער מיך וואס ער זאל טוהן. זאג איך אים, ווען דו ענדיגסט צו זאגן צוויי מאל יקום פורקן זאלסטו עס איבערזאגן נאכאמאל, דאס איז די בעסטע זאך וואס דו קענסט טון. מען טאר נישט האבן צוטון מיט די חברה, זענען גנבים גזלנים, ס'האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז געווען, די הארפענעס'נס הייזער, און נאך הייזער, און נאך הייזער, ס'איז אלץ געווען גניבות, ס'איז ארויפגעגאנגען פון פֿערציק אויף אַכציק, פון אַכציק אויף הונדערט זעכציק, מ'האט גענומען דעם דושינסקי, דאס איז נישט דער וואס ס'בויט, דאס איז דער אנדערע דושינסקי, דער וואס ס'ארבעט אום שבת אין זיין באנגעלאו קאלעני. דאס איז דער קאץ, דער קעצעלע, און ער איז געווען דער וואס האט געפירט און מ'האט יעדן געסטראשעט, איך זאג דעם מענטש, דו ווילסט סעיוון פֿיר הונדערט טויזנט דאלער, געב עס נישט, קויף נישט, ווי דו זאלסט וואוינען, עני פלעיס נאר נישט דא, דאס די פרייז איז נישט ריכטיג, און עווענטשעלי איינער וועט האבן א פראבלעם, און אלל אוו א סאדען וועט ער זאגן די גאווערמענט, ליסן איך גיי דיר דערציילן אז יעדער באצאלט דא א מיליאן צוויי הונדערט טויזנט, פֿיר הונדערט אונטערן טיש, און יעצט האט מיך אפגעקאלט א צווייטער די מינוט אינמיטן רעדן. און ער זאגט מיר ער האט אויכעט א שאלה וואס ער זאל טוהן, זאגט ער מען רעדט פון זעקס הונדערט טויזענט קעש און זעקס הונדערט טויזענט א מארגיטש, זאג איך איינער האט מיך אפגעקאלט פֿיר הונדערט, ער ווייסט נישט קען זיין ס'איז שוין ארויף. כ'האב שוין מסביר געווען אויפן טעיפ עטס עט עס הערן, אונז זעמער דזשיפסיס, צעגיינערס, אונז זעמער האוערס, פראסטעטוטס, ווען מען געט איינעם א כאפ אן הייבט ער שוין אן אלעס צו רעדן און ער דערציילט שוין אויף יעדן און יעדער זוכט זיך צו וואשן, די, ווי מען זאגט, דעם גארביטש, און זאלטס חלילה נישט געבן קיין געלט אונטערן טיש. כ'ווייס, איך האב יעצט פארקויפט אן אפארטמענט אין ווילימסבורג, מענטשן זענען געקומען, מען וויל געבן געלט אונטערן טיש, אונטערן טיש, האב איך יעדן איינעם געזאגט אזוי, איך האב צוויי פראבלעמס, קודם, איך וויל נישט אנהייבן מיט די גאווערמענט, זיי האבן מיך נישט אזוי שלעכט געטריעט, אז איך זאל דארפן מיט זיי אנהייבן, און צווייטנס איך הייס דאך נחום ראזענבערג. ווען איצעלע פּימפּ מיט די אלע שקצים וועלן געוואויר ווערן אז איך האב גענומען איין פעני אונטערן טיש, אדער משה טעראריסט פרידמאן, גייען זיי דאך גראד אונז ריפּארטן חלילה. איך קען ענק דען נישט? סארא לאו לייווס עטס זענטס, דאס ווייס איך זייער גוט. איך קען ענק זייער גוט אלע יארן. איז ביז כ'האב נישט געטראפן איינעם וואס ער וויל געבן אלעס ליגעל, ביז דעמאלטס האב איך עס נישט פארקויפט, כ'האב געהאט בעסערע אפערס, כ'האב געזאגט איך מוז האבן א געהעריגן באנק טשעק פאר די גאנצע סומע, און איך ווארן יעדן איינעם, עסט מאכן א דיעל אונטערן טיש, איינער עט דיך סקרוען, פרט נאך דארט איז דא כ'ווייס נישט וויפיל דירות, ס'איז מסתם דא פופציג זעכציג דירות איזי, סאו דארף דארף איינער נישט זיין משוגע דיך צו סקרוען? שאור! עניוועי, דאס איז נישט קיין ליגעל וועג צו האנדלען. און מען טאר אזוי נישט האנדלען, געט אונטערן טיש, וועט נישט זיין אין ערגעץ גערעדזשיסטערט, וועסט האבן א גרויסן פראבלעם, עס וועט זיין א פייער, וועט מען אינשורענס דיר ווייניגער געבן, עס וועט האבן נאך זאכן, די קען דאס, די קעש געלט איז דאך שוין פארדינט און באצאלט דערויף געלט, אונז זעמער נישט אזאלכע מיליאנערן וואס אונז דארף מיר האבן דעם מין רייט אף און דעם מין באהאלטעניש, סא איך זאג נאכאמאל יעדן איינעם קלאר, איך זאג עס ארויס קלאר ברחל בתך הקטנה, איך האב נישט קיין פראבלעם. זיי ווילן זאלן זיי קומען שיסן. געטס נישט איין דאלער אונטערן טיש, אז ס'איז צו א גרויסע גניבה, ס'איז צופיל געלט און צופיל מענטשן אינוואלווד, און עווענטשעלי עט עטס האבן א פנים אזוי ווי יאקאבאוויטש האט געהאט א פנים. א ביליאנער געשטארבן, די קינדער האבן נישט געהאט ווי צו זאגן קדיש נאכן נאר אין א תפיסה. און אזוי גייען זיי אלע אויסזעהן, און איי דאנט קעיר צו דער נאמען איז דושינסקי, דושטינסקי, אונז זעמיר מער נישט די גוטע ברידער וואס מ'האמיר זיך אמאל אויסגעוויזן צו זיין, ווייל משה טעראריסט אבות המוסר האט אונז אויסגעלערנט מסירה איז מותר לכתחילה, און אזוי זאליקא מיט די ארויניקא'ס האבן אונז אויסגעלערנט, און די בני יואל אויכעט די זעלבע שקצים, און חוץ מזה, די גוים האבן זיך שוין אויסגעלערנט אונזער טעקניק. און אויסער דעם, אמאל האט מען געזאגט אז מען קען נישט מסר'ן ווייל מ'עט דיך ארויסווארפן פון די קהילה, עסט נישט האבן וואו צו דאווענען, די היינטיגע אינגעלייט דארפן נישט וואו צו דאווענען, זיי האבן נישט קיין פראבלעם אז מ'עט זיי נישט אריין לאזן דאווענען, און ס'איז שוין דא אזויפיל מוסרים אז זיי האבן שוין א גרויסן אייגענעם מנין, זיי קענען גיין צו יענקי פעטעקי, פעקעטי, איז די העלמעצער בית מדרש, קען מען דארט גיין, איז דאך אויכעט א וועלטס מוסר, סא היינט איז דאס ווי מען זאגט. ס'איז נישט קיין טרעט מער, און מ'קען דיך נישט אריינשלעפן צו עפעס א רב, מ'לאכט פון יעדן היינט, יעדער רב האט פוטער אויפן קאפ. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, איינער האט מיר יעצט געזאגט בתורת עדות ראיה אז די ארוינים האבן ארום געדרייווט דא, זיי דעליווערן זייערע מצות, האבן זיי גענומען איינער וואס האט א חמציגע בעקערי, און ער האט. גענומען דעם טראק און ער איז געגאנגען דירעקט נאנט צו באקוקן האט ער געזעהן ס'איז דא פיל מיט ברעקלעך אינעם טראק, די טראק איז נישט געווען געהעריג אויסגעפוצט אה, דער עט דיר זאגן, ס'רירט נישט אן, ס'איז געווען איינגעפאקט, ליסן די אלע באלאוניס קענמיר אונז זייער גוט, נאר נישט אויף דעם פלאגט מען זיך, מ'זאל מאכן א כשר'ן פסח. סא יעצט גיימיר צום שיעור. קודם האב איך געוואלט אז דער עולם זאל וויסן, איך האב פאר צוויי וואכן צוריק געזאגט א דרשה רעדנדיג דווקא צו די בחורים, די רשעים ארורים, די שטערן מיט די אלע רשעים האבן דאך געמיינט אז זיי גייען אויפרייצן די יוגנט, נחום ראזענבערג איז דער מנוול דער שייגעץ און זיי די יוגנט עט זיי גלייבן, דערווייל ליידער רוב פון די יוגנט זענען מאלעסטעד, קען זאגן א יעדער יונגל צו יעדער בחור וואס איז געגאנגען אין די מקווה צוויי יאר איז נישט דא איינער וואס ער קען זאגן זכיתי לבי מ'האט אים נישט געפאטשקעט, און אין חדר ווייסט עטס דאך וואס די סטאטיסטיקס איז, איינס פון פינף קינדער זענען געווארן געטאטשט ביי מלמדים, איינס פון צען מיידלעך זענען געווארן געטאטשט ביי לעסביען טיטשערס, אין די היימישע חדרים, און ווער שמועסט נאך אין שול. וויפיל מען האט געטאטשט קינדער, ס'איז אן אומגליק, יעצט די קינדער האבן זיך סאם האו נישט געלאזט, יעצט איך האב געזען אז איך מוז ריעטשן די קינדער אויך, נישט גענוג איך ריעטש די טאטעס די מאמעס, האב איך געזאגט א דרשה דירעקט דעדיקעיטעד פאר די קינדער און פאר די בחורים, עטס ווייסט פארוואס מען האט פיינט נחום ראזענבערג, עטס ווייסט פארוואס מען רופט מיך א מנוול, און איך האב זיי מסביר געווען פונקטליך, איך האב מיך אנגענומען פאר ענק, און טאמער עט עטץ גלייבן פאר די הנהלה, איז די סוף גייט זיין עטץ עטס קיינמאל נישט זיין סעיף. און טאמער עט עטס זיי נישט גלייבן, סוף כל סוף עטס עטס ארויסקומען עטס עטס זיין אמאל סעיף, טאמער נישט עטס עט כאטש ענקערע קינדער זיין סעיף, ווייל דאס וואס דא איז פארגעגאנגען ביי אונז איז דאך געווען די שרעקליכסטע זאך וואס איז נאר דא. עניוועי, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, ס'האט אזוי שטארק גערירט מענטשן אז דאס איך קען נישט זאגן. כ'קען דיר זאגן איך האב אנגעקאלט צו עטליכע, כ'מיין זענען עלף און צוועלף יעריגע בחורים שוין, רבי נחום איך האב נישט קיין מנוחה אין שטוב, מיין טאטע יעדן שבת נאכמיטאג זאגט איך מוז מיך לייגן שלאפן און ער רוקט זיך אריין צו מיר אין בעט, זעט אויס דאס איז נאך די ליל עונה וואס ער האט מיט די מאמען זיינעם, איז אים נאכנישט גענוג האט ער נאך דאס קינד אויכעט שבת נאכמיטאג, האב איך געזאגט גיי שוין צו די פאליס, האבן געזאגט די ווילסט גיי איך מיט דיר מיט. געזאגט, און טאמער נישט זאלסטו וויסן זאלסטו קאלן די פאליס, און איך האב אויכעט געזאגט זאג מיר ווי די לערנסט, איך האב מודיע געווען פאר די הנהלה אז ס'דא אזא קאמפלעינט, ווייל די סוף גייט זיין אז די אלע קאמפלעינטס גייען ארויס קומען, זיי האבן זיך געמיינט זיי שפילן זיך ארום, זיי קענען טון וואס זיי ווילן. ס'דא יעצט, כ'האב ענק פארציילט, ס'איז דא צוויי אינגעלייט וואס מ'האט זיי געכאפט אז זיי האבן געגעבן געלט פאר פאליטישאנס, איינער הייסט יונה רעכניץ, ער איז דער אונער אוו א מאנהעטן בעיסד ריעל עסטעיט, פירם וואס הייסט דזשעי עס אר קעפיטעל און ער האט אויכעט גרויסע טייס צו מעיאר דיבלאזיא און דער אנדערע איז א שותף זיינער וואס ער הייסט רייכבערג. מען איז יעצט דערגאנגען הער הער ווי ס'האלט ס'איז דא איינער וואס ער איז די טשיף אוו די דעפארטמענט פון די NYPD די פארמער ער איז שוין היינט נישט אבער ער איז געווען ער הייסט פיליפ בענקס, ער האט באקומען צווישן צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט ביז פֿינף הונדערט טויזנט דאלער פאר א פאליטיקעל קאנעקטעד ביזנעסמען עט די סענטער אוו די פעדערעל פראוב אינטו פעי א פעיוואר סקענדעל. איר הערט ווי דא טוט זיך? מען רעדט דא נישט פון קיין ניקעלס, פון קיין דיימס, מען רעדט נישט פון קיין קוואדערס און פון קיין דאלערס, מען רעדט דא פון א האלב מיליאן דאלער, דאס איז פאר איינער וואס מען ווייסט. יעצט זיין שותף איז ירמי' רייכבערג וואס ר' מענדל רייכבערג'ס אן אייניקל, און זיי זענען פון די אינאוגורעישן קאמיטי געווען פון דיבלאזיאו, רעכניץ האט דאנעיטעד פופציג טויזנט דאלער פארן מעיאר'ס לויפן אלס מעיאר, און ס'איז פארמישט דא איינער נארמאן סיעברוק וואס ער איז דער העד אוו די קארעקשאן אפיסער, שטעל דיר פאר ווי די אידן זענען אנגעקומען, און ס'האלט נאך אין איין אריינקומען צענליגע טויזענטער דאלער יעדן חודש. יעצט דער מיסטער סיעבראוק האט אויכעט אינוועסטעד צענליגע מיליאן דאלער פון יוניאן פאנדס עט א דיסקלאוזד העדזש פאנד אן צו באקומען אן אפראוועל פון די באורד. עניוועי זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט. דאס איז פאר אונז נישט וויכטיג. פאר אונז איז וויכטיג איין זאך. עטס זעטס מיסטער טאמפסאן? ער נעמט אויך געלט. עטס געטס אים געלט? געוואוט. אונז האמיר גענוג אינפארמעישאן טו קאנפירם די אלע זאכן. עטס האטס נישט געוואוט פארוואס דעם נעקסטן טאג איז אריינגעקומען עפעס פֿארטי נײַן טויזנט דאללערס. דאס גייט אויך ארויסקומען. וועגן דעם בין איך נישט באזארגט. ווייל לכאורה וואלט איך דאך געדארפט אויפגעבן די מערכה. אז מאליק האט געקענט אוועקוואקן מיט צוויי חדשים אין רייקערס, נו, איז דאך די מערכה געפערטיגט. קענסט דאך טון מיט א יונגל וואס דו ווילסט. ער האט גענומען זעקס בחורים און ער האט זיי אויסגעטון נאקעט. אין א האטעל אויף צוויי בעטן און זיי געוויזן עקס רעידעט מאוויס. איז למעשה די מצב איז שרעקליך. נאר וואס מ'איז נישט באזארגט ווייל יעצט ארבעט מען, כ'האב ענק געזאגט די מלחמה האט טשעינדזשינג פעיסעס, יעצט ארבעט מיר אונז מסביר זיין פאר די עף בי איי אז דא איז נישט דא קיין לאו ענד ארדער ווייל אלעס איז געלט געלט געלט געלט, און איך האב זיי געהאלטן אין איין זאגן פון ווי נעמען די אידן אזויפיל געלט, זיי זענען נישט די רייכסטע אין אמעריקע, בסך הכל די אידן זענען איינס און א האלב פראצענט פון אמעריקע. אונז זעמיר פינעף זעקס זיבן אכט ניין מיליאן אידן, איך ווייס אפילו נישט פונקטליך די נאמבער, ס'דא וואס זיי זאגן ס'איז אינגאנצן דא דרײַ מיליאן, פֿיר מיליאן, פינעף, ס'איז גארנישט, אין אמעריקע איז דא דרײַ הונדערט מיליאן מענטשן, פלאס מסתמא פֿופֿציק מיליאן איליגעל אימעגרענטס, סאו פון ווי נעמען מיר אונז אזוינפיל געלט, האב איך זיי געזאגט דאס קומט אלץ פון די געלטער וואס מ'גנב'עט אויפן חינוך פון די קינדער, האבן זיי געלאכט פון מיר, זאגן זיי פראוו איט. יעצט אז ס'איז געשען דער וואלקן בראך אז פֿיר ביליאן דאלער האט מען גע'גנב'עט אויף די ישיבות מיט קאמפיוטערס, אזוי זעהן זיי דאך אז ס'איז דא עפעס, יש דברים בגו. איז למעשה זיי גייען קומען דערויף, ס'איז נאר א סלאו מאווינג וויהיקל, ווען מ'האט געשיקט די מרגלים אין די מדבר האט מען געזאגט זאלסט באקוקן ס'איז הבמחנים אם במבצרים, זאגט רש"י אויב זיי זיצן אין אפענע שטעט האבן זיי נישט קיין מורא פאר קיינעם. דאס באפאלן זיי גענוג שטארק, די זעלבע דא אויך, אמעריקע גענוג שטארק, זיי לאזן דיך גנב'נען, אבער ווען זיי ווילן דיר כאפן שטעלן זיי דיך יעצט אויפן פלאץ, און דאס איז וואס דא געשעהט, דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג, ס'קומט אלעס ארויס, עד כדי כך, ס'דא איינער וואס ער הערט אויס מיין האטליין, האט ער מיר פארציילט אז ער האט ארויסגעמופט, אינעסענטלי, ער האט נישט געוואוסט, האט ער ארויסגעמופט דארטן צו דעם בלומענבערג דאס נייע שטעטל, נעמט מען צוויי טויזנט דאלער רענט אונטערן, נאכאמאל, אונטערן, עטס הערטס גוט, אונטערן טיש מתחת השולחן, און טויזענט דאלער באקומט מען פון די גאווערמענט אויף די כ'ווייס וועלכע פונקטליך וועלכע פראגרעם צו סעקשען עיט צו וואטעווער איט איז, זאגט מיר דער אינגערמאן איך גיי ברעכן איך קען דאס נישט באצאלן, זאגט ער איך גיי זיי מסר'ן איך האב עהם געזאגט די סוף גייט יעדער מסר'ן דעם צווייטן ווייל אונז זעמער מער נישט משוגע צו קוקן ווי מענטשן רייטן אויף אונזער געלט, און מען טוט מיט אונז וואס מען וויל. כ'געדענק אמאל, איך בין געווען א בחור, האט דער גראבער חזיר, דער פעטס אויף עזריאל גליק געזאגט, אז ס'איז נאך דא א איד וואס ער לייגט תפילין אויף די וועלט, איז נאר אינעם רעבינ'ס זכות. יעצט, ער איז נישט געווען דער ערשטער. דעם פזמון האט געמאכט דער פאלטישאנער, דאס איז דער עלטער זיידע פון אייבי בעיבי, אייבי בעיבי שטיין. ער האט עס אמאל געזאגט ווען דער רבי איז נישט געזונט געווארן, האט ער געזען אז סאטמאר גייט צעפאלן, אז דער רבי האט נישט איבערגעלאזט לא הניח כמותו אין די גאנצע וועלט. האט ער געזאגט וואס פאר א פנים וואלט מען געהאט אנעם רעבן, קיינער וואלט נישט געלייגט קיין תפילין, יעצט איך בין געווען א בחור און עזריאל גליק די גראבער חזיר האט עס געזאגט אמאל פאר די בחורים דארט אין די ישיבה, בין איך צוגעגאנגען כ'האב עהם געפרעגט איך האב געלערנט אין וויזשניץ ביי רבי חיים מאיר'ל, זיי זאגן אז רבי חיים מאיר'ל וואלט נישט געלייגט קיין תפילין ווען נישט די סאטמאר רב, זאגט ער דו ביסט אן אפיקורס. אפיקורס. שוין, מיט דעם, דאס איז דאך געווען אונזער סיסטעם. ס'איז אן אפיקורס. נו, וואס זאל איך יעצט טון? איז ער געגאנגען און האט מיר אנגעהויבן מסביר צו זיין אז איך בין נישט גערעכט. אז ווען נישט דאס וואס רבי חיים מאיר'ל האט מורא פאר'ן רעבן וואלט ער אויך נישט געלייגט קיין תפילין. שוין, אקעי. פרעג איך אים, איך וויל אויך פרעגן, דער חזון איש וואס האט אינגאנצן נישט געקענט דעם רעבן, וואלט אויך נישט געלייגט קיין תפילין? האט ער געזאגט, ביסט אן אפיקורס. שוין, דאס איז דאך געווען דער אלטער סטעמפל, ס'איז אן אפיקורס, מען האט יעדן געפענט, בעלזער רב איז אן אלטער אויסגעוועבטער איד, און וואס הייסט ער דארטן דער טשעבינער רב סתם אן עם הארץ, און ר' משה פיינשטיין היימס איז א שבת, אויך סתם אן עם הארץ, סא מען האט דאך געהאט נעמען פאר יעדן, בקיצור, מען האט פארקויפט, דער רבי האט געבויעט א שטעטל, א שטעטל, א שטעטל, לאמיר דיר זאגן, דער רבי האט געוואלט בויען א שטעטל האט ער געזאגט אז אפילו לייבעלע גליק, דעמאלטס געווען אן ארעם מאן, האט אפילו נישט געהאט ווי צו מאכן די שבת, איז פלעגט ער זומער נוצן די מצה בעקערי. אפילו ער זאל האבן אן אייגענעם דאך אויפן קאפ, אזוי האט דער רבי געזאגט. וואס האבן געטון די רשעים ארום דעם רעבן? קודם האבן זיי פארקויפט אז מען זאל מאכן מאנרא. מאנרא איז אזא מין קללה אז די וועלט האט עס נישט געזען. און ווען איך בין געווען א בחור, געווען אביסל פרומער פון היינט, געווען א זייער א ערליכער בחור, בין איך געגאנגען, און כ'האב געזען אז מען דארף פארן אויף מאנרא און צוריקקומען, כ'האב געוואלט, כ'בין געווארן א חתן, כ'האב געוואלט קויפן דארט א דירה צו דינגען, בין איך ארויסגעפארן, אריינגעפארן, האב איך געזאגט אזוי דארף מען דאווענען יעדן טאג? דאס איז א דזשאוק! ווער ס'מאכט די שטעטל דער איז עתיד ליתן את הדין, ס'איז נישט קיין דאווענען ס'איז גארנישט. על כל פנים, פארוואס האט מען עס געמאכט אין מאנרא? מיר דערציילט א איד, ר' יוסל שטיינמעץ, דער רבי האט אים געזאגט זוך מיר א גרויס פלאץ, האט ער אים געטראפן לעבן מאנרא, לעבן מאנסי, עפעס פאר פאמאנע, איז די חברה האבן נישט געוואלט דארט. ווייס נישט פארוואס, ווייל ר' לייבוש לעפקאוויטש מיט נאך אפאר חברה האבן געהאט גרויסע אינוועסטמענטס און דארט איז געווען לאנד ביליג און זיי האבן געקויפט וואס זיי האבן געדארפט האבן דעפרישיעישאן פון די ביזנעס איז געווארן מאנרא די גאנצע זאך. מעג מען ארויסשלעפן כלל ישראל אויף אזא פלאץ? דאס הייסט געדאווענט? דאס הייסט געלערנט? דאס איז תורה? דאס איז תפילה? דאס איז גארנישט! דאן מ'האט פארפירט דעם רעבן! נאר וואס האט דער רבי געקענט טון? ער האט אויך נישט געקענט צופיל טון צווישן די שקצים. איך האלט צוויי ניסים איז דא מיט די אלע אידן וואס האבן געטשעפעט מיטן רעבן און זיי האבן אים פארפירט, איין נס איז אז די רעבע האט זיי נישט פארשאלטן אויף אייביג און די צווייטע נס איז אז זיי האבן נישט דערהארגעט דעם רעבן, זיי האבן געקענט נעמען א מעסער און דערהארגען אויך די מארמאראשער חברה, זיי וואלטן געטראפן א היתר אז ס'איז גאר א מצוה, ער איז געווען ארומגענומען מיט אזוי פיל שלענג רשעים ארורים, עניוועי, איז בקיצור, זאגט מען די רעבע האט געבויעט מאנרא, מאנרא, די רעבע האט נישט געבויעט ס'הייבט זיך נישט אן. זיי האבן עס געבויעט אפאר שקצים זייער ווייט אוועק וואס זיי האבן געהאט אינוועסטמענט, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן צו רייטן אויפן עולם, זיי נעמען פאר מאנראו אן אפארטמענט וואס ס'קאסט דריי הייזער אינעם גוי'אישן מאנראו, און ווי קענען עס די אינגעלייט אדורכטראגן? דאס וועט פלאצן, א שיינעם טאג וועט איר הערן די זעלבע אין אלע צייטונגען, מ'האט געכאפט די גאנצע סעקשן עיט ביזנעס, איך ווארט דענק איך שוין לאנג. ווארן ענק שוין פינף יאר, פארוואס ווארן איך ענק? נישט ווייל איך בין א חכם, נאר איך ווייס איין זאך, צרת רבים חצי נחמה, דער עולם וועט עס נישט קענען דורכטראגן, כ'האב ענק פארציילט פאריגע וואך, א אינגערמאן איז געגאנגען גנב'נען געלט אין א מקווה ווייל ער האט נישט צו באצאלן יעדע וואך דעם רענט, און עטץ שפילטס ענק ארום דא מיטן עולם, און איך זאג נאכאמאל פארן עולם, מופטס ארויס, כאפטס הענט און פיס, מאוו אוט אוו טאון, דו האסט גארנישט פון ווילימסבורג, יעצט עמיר גיין ווייטער. סאו דער רבי האט געבויעט דאס הייליג ס'דעם רבינ'ס א שטאט ס'דעם רבינ'ס גארנישט ס'איז לייביש לעפקאוויטש'ס מיט אפאר שקצים און זעסטו וואס דער אייבישטער האט געטון צו לייביש האט אים אראפגענומען פון מעפ זיין זון איז שוין נישט דער זעלבע עושר ווען נישט דאס וואס זיי האבן איבערגעלאזט אביסל נכסים וואלטן זיי געווען אלע ארעמע לייט זיי האבן אויסגעסאקט כלל ישראל און זיי האלטן עס נאך אין איין טון און וואטש עס צו זען ווי הירש הירש העט אראפפאלן אזוי הרים כדונג נמסו. און ער טרייפעט אונז אן די גאנצע שטאט מיט די אלע טרייפענע פליישן, אהרן טייטלבוים איז באלעבאס, אה אהרן באקומט אפאר טאלער לא יחרץ געלט, דעטס אלל, יעדער טוט וואס ער וויל, יעצט הייבט מען אן א נייע זאך, זלמן לייב האט געבויעט בלומינגדעל, ווער נישט בלומינגדעל, בלומינגדעל, מען בויעט דארט הייזער, שמאטעס, דזשאנק, מען רייסט אויס ביים עולם געלט, מען גנב'עט אונטערן טיש, און נאך מתחת השולחן, און אויסער דעם באגנב'עט מען נאך די שטאט אויכעט מיט גרויס געלט, און דער אינגערמאן העט זיך ברעכן א שיינעם טאג העט קומען א אינגערמאן העט זאגן די גאווערמענט, ליסען איך וואלט דיר וועלן דערציילן אלעס וואס דא גייט פאר, און טו וואס דו קענסט. און דאס גייט זיין דער סוף. ס'איז דזשאנקי הייזער, ס'איז א דזשאנקי לאקעישאן, ס'איז אלעס אין דר'ערד, ס'איז אויסער די שטאט אין א וואלד אן א שפיטעלער ארום און ארום, נאר די אינוועסטערס לייגן אריין געלט ווייל זיי ווייסן מ'וועט סקרוען די פאבליק, מ'וועט סקרוען יעדן יונגערמאן, מ'וועט זאגן דעם יונגערמאן ליסען, דו האסט נישט צו צאלן, קום נישט אונטערן טיש, פון ווי זאל עס דער יונגערמאן נעמען, און אן עושר קען עס נישט אראפנעמען פון טעקס אויך נישט, ס'הייסט דאס איז שוין געטעקסט געלט. דאס איז שוין קעש אונטערן טיש? ס'זארגט זיך איינער עפעס פאר דיר אז זלמן לייב האט געבויט א שטעטל? ס'האט עס געבויט משה טעראריסט מיט אפאר גנבים שקצים נישט פאר דיין אינטערעסע פונקט ווי קרית יואל די רבי האט עס געמיינט ערנסט און די שקצים ארום און ארום האבן געמיינט ווי העט מען קענען סאקן דעם עולם איך דענק איך בין אמאל ווען ס'האט זיך אנגעהויבן מאנרא דער געדאנק בין איך אמאל ארויסגעפארן דארטן כ'בין געווען א אינגערמאן האט מיך אנגעקאלט דער גראבער רולי פולי דער בדחן געלבמאן קאלט מיך אן ביינאכט און ער זאגט מיר, דו ווייסט דו ביסט געפלויגן אין קרית יואל ניינציג מייל א שעה, מען גייט דיך איינזעצן, מען גייט דיר צונעמען די לייסענס, זאג איך אים, ר' איד כ'האב נישט קיין קאר, איך בין געפארן מיט א באס בסך הכל, חיים פריינד האט געהאט דעמאלטס א באס, דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, און געזען אן אנדערער קומט זיי האבן שוין מורא געהאט אוי אוי אוי ער וועט מאכן אינוועסטמענט, נאר מען זאגט דעם עולם קיינער טאר נישט קויפן ארום און ארום קיין לאנד, אבער די גרויסע האבן יא געמעגט קויפן. זיי האבן אויסגענוצט דעם רעבן פאר די נידריגסטע זאכן, זיי האבן אויסגענוצט אונזער רעבן, זיי האבן גענומען פון אים א חסימה אין תשכ"א אז מען זאל קויפן אויסשליסליך אין אונזער בוטשער סטאר, ס'הייסט כאילו אז די רעבע איז באלעבאס דערויף און ער זאגט ס'איז כשר, און אין תשכ"ב איז דא א בריוו פון רעבן וואס די רעבע האט געשריבן איך בין אין מיין לעבן נישט געווען אין א מקולין של בשר אין אמעריקע. סאו וויאזוי ארבעטן די צוויי בריוון? הצד השווה שבהם, ס'איז געווען דער גראבער חזר זריעל גליק אינאיינעם מיט די רעביצין אינאיינעם מיט יוסל אשכנזי, מען האט דעם מענטש אראפגעפירט אינגאנצן פון גלייכגעוויכט. נאכדעם האט מען געעפנט די אלטע פייגא א שול מיט א כולל, זי האט דעם רעבן אראפגעברענגט, זי האט באקומען צוועלף הונדערט טשיקן א וואך צו האבן איר קאך אין די בעק, און יעדעס מאל אריין צום רעבן רבי מען מוז מיל מאט מיל מאט מיל מאט מיל מאט, דאס ווייס איך פון פאדערשטע מענטשן פון די פירסט הענד, זי איז טאקע הייליג, איך בין מודה זי איז הייליג. נאר זי האט אראפגעברענגט דעם גרעסטן מענטש אינעם דור, און אלע ארום און ארום, יעצט קומטס ווארפן אייער, כ'מיין די אלטע אזיאטישע פערד. עניוועי, ס'איז אן אומגליק וואס מ'האט געטון, און יעדער, די אינגעלייט טרעפן זיך נישט דאס פלאץ, מיינען זיי ז'כאפן א גליק, כאפסט נישט קיין גליק אז דו דארפסט געבן צוויי טויזנט דאלער אונטערן טיש, פלאס דו דארפסט נאך באצאלן יוטיליטיס, פלאס חלומות, פלאס דאס ארויספארן, פלאס פלאס פלאס פלאס פלאס פלאס, דו דארפסט האבן א סאלערי פון הונדערט פופציג טויזנט דאלער א יאר, ס'זאל אראפגיין פון דעם בערך צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער טעקס און דאס איבריגע זאלסטו קענען געבן קעש, ווען נישט ביסטו אין דר'ערד. און איך האלט פונקט דאס אין איין זאגן, די גאווערמענט איז אפ טו וואטס גאוינג אן היער, פארוואס? ווייל מען כאפט זייער אסאך מענטשן, די ערשטע זאך נעמט זיך יעדער רעדן, דא האסטו מ'האט געכאפט די צוויי, רעכניץ מיט רייכבערג, זיי האבן גראד גערעדט, זיי האבן ארויסגעגעבן אזאלעכע הויעכע פאליס און אזאלעכע הויעכע פאזישענס, און מיט אזאלעכע גרויסע געלטער אז די גאווערמענט איז שאקט, און דאס גייט יעצט געשען. יעצט די אגודה וויל שרייבן יעצט א מורא'דיגן פראגרעם ווייל איך האלט אין איין זאגן פאר די גאווערמענט אז ביי אונז איז נישט דא קיין סייקייעטרי ביי אונז ווייסט מען אזוי יעדער קען זיין קראנק נאר פיזיקל איך ווייס סאיז נישט מער געדאכט נישט פאר קיינעם וויאזוי ס'איז געווען דא א גרויסע רב איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ער איז שוכן עפר שוין מען האט אים אזוי מצער געווען דער משה טעראריסט האט געהאט דארטן פונקט די סאטמארע בחורים אויף ראדליטש סטריט אין די ישיבה קטנה מען האט אים נאכגעווארפן הייסע קאווע פון די פענסטער מען האט אים אזוי מצער געווען ער האט נעבעך ער איז געווארן אנגעשטרענגט אויף די נערוון, ער האט געכאפט א שטיקל נערוון בראך, ער איז געגאנגען, מען האט ארויסגעשטעלט מען זאל מתפלל זיין פאר דעם רב ר'האט א הארץ אטאק, פרעג איך יענעם וואס האט עס ארויסגעשטעלט, איך ווייס דאך אז ס'האט געהאט גארנישט מיטן הארץ, זאגט ער יא נו וואסערע פנים האט אז א רב האט א נערוון בראך זאגט מען א הארץ אטאק, דאס איז אונזער פראבלעם, אונז האמער מיסקאנסעפשענס אויף יעדע זאך, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען איינער דארף האבן א סייקאלעדזשיסט רעדט ער זיך אויס אין מקווה, ווען ער דארף שוין א סייקייעטריסט גייט ער צו א סייקאלעדזשיסט, ווען ער דארף האבן א משוגעים הויז גייט ער צו א סייקייעטריסט. עקזיסטירט און ס'מען ווי מ'זאגט אונטערשטעליג און כ'האלט אין איין זאגן אין די גאנצע וועלט גיי אריין אין א גוישע פאבליק סקול אדער אין א מאדערענע סקול ווי מ'האט נישט מורא פארן נאמען סייקיאטריסט וועסטו זעהן אז צווישן צוואנציג און פינף און צוואנציג קינדער האבן נפשיות'דיגע פראבלעמען זיי האבן מענטל פראבלעמס נישט יעדער האט די זעלבע נישט יעדער ווארפט פאטס און פענס אינמיטן לערנען אבער יעדער האט זיך זיינע פראבלעמען. און מיט אביסל מעדיקעישאן צו מיט אנדערע וועגן קען מען דאס אלעס ווי מען זאגט שטעלן אויפן פלאץ אז מען זאל קענען פירן א פראדאקטיוו לעבן. ביי אונז איז דאס נישט דא. און איך שריי צו די פאבליק סקול סיסטעם און איך שריי צו די וואס געבן געלט פאר ישיבות, איך וויל דאס זעלבע האבן אין די היימישע מוסדות. אזוי ווי איך האב געשריגן מען דארף האבן די ווידיאוס און ס'איז דא ברוך השם שריי איך דאס אויך. יעצט ווער קומט עסן די סמייטע? ווער קומט אראפעסן די גוטע סמייטע? אגודה, זיי האבן שוין געשריבן א פראגרעם, די גאווערמענט האלט עס ביים געבן, האט אגודה זיך פארגעשטעלט זיי, זיי זענען די נציגים, די פארשטייערס פון כלל ישראל און זיי ווילן עס ראנען, וואס דאס איז א חוצפה שאין כמוה, אונז ווילן מיר נישט, איך שריי יעצט צו די גאווערמענט אויב די אגודה טוט עס ראנען גייט אזוי, ניינציג פראצענט גייט גיין קעש פאר די רבנים אין טאש, און פאר דעם וועט מען אויסלייזן די חזירים און מ'עט געבן שוחד פאר אלע פאליטישענס, און צען פראצענט וועט אנקומען צו די ישיבות און די תלמוד תורה'ס, און זיי הערן עס היינט. אמאל בין איך געווען דער משוגענער, נו האב איך געטענה'ט, שלמה המלך האט געכאפט א שטויס פון אשמדאי פון א שד, און איז ארויס געפלויגן אויסער ארץ ישראל. און ער האט אנגעהויבן צו שרייען איבעראל אני שלמה אני שלמה אני שלמה, און יעדער האט געלאכט געזאגט קוק דער משוגענער שלמה המלך זיצט אין ירושלים און ער איז מלך על כל ישראל און דא קומט איינער און ער זאגט אני שלמה, און ער איז אזוי געגאנגען מיט דעם געשרייעכטס חדשים ביז ער איז אנגעקומען אויף ירושלים, ווען ער איז אנגעקומען אויף ירושלים האט אים די סנהדרין געגלייבט אז ער איז שלמה, וויאזוי? די גמרא זאגט ווייל ער האט געהאלטן אין איין איבערזאגן נאכאמאל און נאכאמאל, ווען ס'וואלט געווען א משוגעת וואלט ער שוין איינמאל געטוישט. א מענטש זאגט דאס זעלבע יעדעס מאל, הייבט מען אים אן צו הערן. איך האב געשריגן דאס די גאנצע צייט, מען דארף האבן סייקיעטריק העלפ, און זיי האבן געשריגן מען ברויך נישט, יעדער איז געזונט, האב איך געזאגט פאר די גאווערמענט איך וויל דיך פרעגן עפעס, ס'איז דא אזא מציאות אז יעדער זאל זיין געזונט? זאגן זיי נאו. עניוועי, יעצט איז געגאנגען די אגודה, זיי גייען נעמען דאס געלט, האב איך זיי געזאגט עוורי פעני איז א וועיסט, איטס גאנא גאו טו א פיו פיפל צו רעכניץ, און צו רייכבערג, און צו נאך אפאר גענגסטערס, ענד דעיל דזשאסט ביי אף פאליטישענס וויט איט. און יעצט הערן זיי מיך, יא זיי זאגן אז וויר ליסענינג טו יו, וויאזוי מען זאל עס טון זאג איך אים דעטס פאר יו טו פיגער אוט, איז נאטינג טו דו וויט אס, און נאכדעם האב איך זיי געזאגט די אנדערע צען פראצענט וואס ס'וועט שוין יא גיין צו די ישיבות און די תלמוד תורה'ס, וועל איך ענק זאגן וואס גייט געשען, איינער פון ביי מיר פון מיין משפחה איז אין חינוך. געפארקט איז א מיידל סקול און דארטן איז דא א סייקאלעדזשיסט און ס'איז דא א בענקל וואס טאמער א מיידל האט א פראבלעם זאל זי זיך אויסרעדן, וואס איז געשען? די בענקל קאלעקט שוין דאסט צען יאר, מ'האט נאכנישט ווער ס'זאל אפפוצן די דאסט, ווייל יעדער זאגט, די מאמע זאגט, גיי נישט חס ושלום שידוכים! פאר אלדי גוטע יאר, ווען וועט שוין די מאמע פארשטיין אז ס'איז דא פינף און צוואנציג פראצענט גיטין און א גרויס טייל דערפון איז ווייל יעדעס מיידל צו יעדער בחור ברענגט מיט בעגידזש און דאס וואלט מען געקענט ארבעטן, דיעלן וויט איט. און אזוי ווי מ'האט נישט געדילט ווערט עס ארגער און עט די ענד אוו די דעי קען מען שוין נישט דילן דערמיט, סאו וואס האסטו? האסט א שידוך געטוהן, האסט אויסגעגעבן פופציג טויזענט דאלער און דו האסט חתונה געמאכט, דיין טאכטער האט געזינגען עוד ישמע און א וואך צוויי און דריי בום שי איז בעק האום אגען, האסט עפעס פון דעם? סאו האסטו שוין געטוהן א שידוך ווערד וואס דו ווילסט. און ביי מיר אינדערהיים איז דורכגעגאנגען מסתם הונדערט קעיסעס, כ'זאג ענק נישט קיין גוזמא, כ'באקום דאך נישט קיין געלט סאו גיי איך דאך ענק נישט זאגן קיין ליגנט. הונדערט קעיסעס איז דורך געגאנגען, ס'איז געווען בחורים מיט מיידלעך וואס האבן געהאט פראבלעמס, כ'האב געשיקט די עלטערן גיי צו א דאקטער, סייקאלעדזשי, סייקייעטרי, און ברוך השם זענען אלע, כ'ווייס אפשר דא איינער צוויי צו דריי וואס האבן זיך געגעט, אבער רובם ככולם האבן אזוי מצליח געווען, און כ'האב אויך געזאגט פאר יענעם זאל זאגן פארן צד שכנגדו. אז דו ביסט די כלה זאלסטו זאגן פארן חתן און ווייס וואס, אז דו ביסט די חתן זאג פאר די כלה איך האב געוויסע פראבלעמס, און זייער אסאך האבן זיך אנגעשאקלט, אבער דער וואס האט גענומען האט געזאגט איך וועל דיר זאגן א סוד איך האב אויך דעם פראבלעם, פארוואס זאלסטו יענעם פארפירן? פארוואס זאל יענער וואוינען מיט א מענטש וואס ער האט א פראבלעם? און פארוואס זאלט עטס נישט ביידע האבן א פראבלעם? וועט עטס קענען לעבן ביידע העפי? ווייל דו וועסט וויסן אז איך האב דיך נישט אויסגעפאפט און איך וועל וויסן דו האסט מיך נישט אויסגעפאפט איך לייד פון דיר ווייל איך האב מיינע פראבלעמען דו ליידסט פון מיר ווייל דו האסט דיינע פראבלעמען. נאר דא גייט עס נישט אזוי, דא גייט עס סאו סקרוד ענד מעסד אפ איטס אנבעליוועבל. איך זאג די גאנצע צייט ווען עיבי בעיבי וואלט געזאגט זיין טאטן טאטע איך האב פראבלעמס וואלט ער געזאגט פאר זיין טאטן מענדל דער וואס האט מיך באשייגעצט אויף זיין האטליין אויף זאליקא'ס האטליין וואלט געזאגט ליסן טאטע איך האב פראבלעמס גייט מען ווער פאר העלפ. יעצט קוק וואס ער האט געטון, ער האט אנגעמאכט א קינד, ער האט זיך געמאכט פאר א מיידל, און ער האט געמאכט בזיונות פאר זיין גאנצע משפחה, און דער אמת איז, מען ווייסט נאכנישט פונקטליך וואס ער איז, ער איז נאך א האלבער זכר און א האלבע נקבה, און ווער ווייסט ווי ס'העט זיך אויסלאזן, קען זיין ער וועט נאך ווערן א דאנקי, קען זיין דער גאלאנטער רב מיטן חתן, און גאלאנטער רב איז א זכר, ער איז געווארן א נקבה, קיינער וויל נישט דעם גאלאנטער חזיר ווייל ער איז געווען א חזיר אלע יארן, קען זיין ער וועט נאך גאר טון א רעבישן שידוך, נאך זיין א גאר א גאלאנטע פלאטי טשענער שידוך. אבער דאס איז דאך סארקעסטיק, ס'עט נישט זיין. רבותי, דיס האול טינג איז מעסד אפ. יעצט ענדיגט זיך דער ערשטער חלק, און זייט מוחל און גייט צום צווייטן חלק.